כ'האב ענק שוין אמאל פארציילט אז אונזער הייליגע רבי איז געפארן אויף מיט די שיף אויף ארץ ישראל, און דעמאלטס איז געווען די מלחמה מיט די עדה החרדית מיט רבי עמרם בלוי, און די רבי האט געשריגן דעמאלטס אויף די שיף, ס'האט מיר דערציילט רבי בנימין הערש בערקאוויטש, ער לעבט נאך עטס קענטס אים איבערפרעגן, האט די רבי געשריגן, כ'האב איין רבי עמרם און כ'האב איין עדה החרדית, ווי קען איך נעמען צדדים? דער סוף איז געווען, דער רבי האט נישט גענומען קיין צדדים, ער האט געאפערט, פאר ר' עמרם און הונדערט אלפים ער זאל געבן פאר די גיורת זאל וועלן אראפגיין פון שידוך, און ר' עמרם האט געשריגן ער טאר נישט ווייל דעמאלטס איז עס א לאו אין די תורה אז זאלסט נישט פיינט האבן א גר, עס איז געווען גאנצעטע זאכן, זיי האבן געשריגן אז א אדם חשוב מעג יא, האט ר' עמרם געזאגט מאכטס מיך נישט פאר אן אדם חשוב איך זאל עובר זיין אויף לאוין דאורייתא'ס, עניוועי ס'איז נישט קיין חילוק ס'איז געווען א בלוטיגע מלחמה, אבער די רבי האט געזאגט כ'האב איין ר' עמרם און איין עדה, דעמאלטס איז געווען ר' פנחס שטיין די אלע גרויסע באמבעס. מ'האט אמאל אנגעטראגן פאר א מיידל אין דער אלטער היים, זייער א וואוילן בחור, דער שדכן זאגט פארן בחור אז זאלסט וויסן אז דארט איז א שמאלץ גרוב, שמאלץ גרוב מיינט ס'איז דא זייער אסאך געלט, זאגט דער בחור וועגן דעם וויל איך טאקע נישט, ווייל כ'האב מורא ווען ס'וועט זיך אויסלאזן די שמאלץ וועט עס בלייבן א גרוב. א גרוב נעבעך. ס'האבן זיך אויסגעלאזט די פאר ערליכע אידן, און די עדה החרדית איז געווארן די גרעסטער מאכיל טרפות אלע יארן שוין, איך האב ענק שוין אסאך מאל געזאגט פון די עדה, שטעל דיר פאר אז פון די נאנטסטע און די גרעסטע מענטשן דארט איז אפרים שטערן, דער ארץ ישראל'דיגער, דער וואס האט אמאל געהאט דא צו טון, איך ווייס משה טעראריסט פרידמאן מיט אנדערע, מ'האט געקאשערט געלט, מ'האט אים באצאלט ער זאל עס נעמען אויף זיך, ער זאל אוועקלויפן, מ'האט אים געגעבן א מיליאן דאלער, און איך הער ער האלט אין איין צובעטן נאך, ס'איז, דאס זענען אונזערע פארשטייערס. פון אידישקייט, ער פארטיילט חלוקות פון א האלב מיליאן דאלער אלץ נבילה טרייפע פלייש, אבער דאס אלץ פילאזאפי, איצט ווייסט זיך, זיך נחום ראזענבערג'ס משוגעת, באקום אינסייד אינפארמעישן, די ערשטע וואס האט מיר געשיקט א בריוו אז די פלייש איז טרייפע איז געווען ר' דוד שווימער, ווייל ער האט געזען ער קען זיך נישט קיין עצה געבן, מען האט אים געאפערט נאך הונדערט טויזענט דאלער א יאר וועידזשעס, אבער ער האט נישט געוואלט צוריקציען. עניוועי, ס'דא יעצט איינער הייסט ר' משה בראנדסדארפער. ער האט איבערגענומען מער ווייניגער זיין טאטענס פלאץ אין הוראה, ער האט א בית דין אין ירושלים, א שיינעם גרויסען בילדינג, און ער האט אויכעט אין צפת, אין די שטאט צפת האבן זיי א בילדינג מיט א בית דין, ס'איז אן ערענסטער מענטש, און ער האט געזעהן אז מ'האט אפילו זיין טאטען פארפירט מיט די אלע שחיטות, זיין טאטע פלעגט ארויפפארען, געווען צוויי וואכען, צוריקגעקומען און נאכדעם האט מען גע'שחט'ן ווייטער וואס מ'האט געוואלט. און מ'רעדט דא נישט פון מאסקאווי דאק, מ'רעדט דא פון אסאך ארגערע זאכן. עניוועי, ער האט איבערגענומען, האט ער זיך געמאכט אן אייגענע שחיטה. יעצט, ס'איז געווען שוין די לעצטע פאר וואכן, ס'איז דא א שאלה דארטן אז מ'שטעכט די הינדלעך, מ'געט זיי נידלס, און מ'נעמט נאכדעם ארויס, מ'טרעפט דארטן שטיקער פלייש, מ'טרעפט דארטן זאכן וואס אין די הלכה איז עס געהעריג טריפה. און אויך. ביי די צומת הגידין איז דא דרײַצן גידין וואס מען דארף בודק זיין אבער מען קען נישט ווייל ס'קומט נישט ארויס איז מען בודק וויפיל מען קען זיבן אדער אכט און די איבריגע קען מען נישט בודק זיין איז אויב סאיז דא א ריעותא אויף איינע פון די וואס מען קען בודק זיין איז אלעס טרייף דא תשובות פון ר' מאיר בראנדסדארפער עטליכע תשובות און למעשה די עדה ווען סאיז געווען די מינדעסטע חשש זענען זיי געגאנגען און זיי האבן דאס אלעס גע'פסל'ט. און מען האט עס אוועקגעווארפן. ס'איז געווען נאך הידורים וואס ר' מאיר האט איינגעפירט. למעשה זיי האבן שוין געדאנקט דעם אייבערשטן א ברוך שפטרני ער איז געשטארבן. די אנדערע צוויי ברידער האבן זיי געלאזט אין די עדה טאמער ער זאל זיך בייגן. און ר' משה בראנדסדארפער האט זיך נישט געהאלטן ביים בייגן. נאכדעם איז דא פון שארית ישראל די שחיטה דא איינער הייסט נחום אזוי ווי איך זעה די אלע נחום'ס מאכן פראבלעמס עניוועי ס'איז געווען עפעס א גרויסע סעודה ביי באיאן ס'איז געווען עפעס א חתונה האט ער געשריגן די טשיקנס איז טרייפה בקיצור מ'האלט היינט אויף אזא מצב וואס מ'האט נישט קיין מורא צו זאגן וואס מ'וויל פונקט ווי די מלחמה קעגן פעדאפיילס ס'גייט דאך ביטערליך שווער דא לאזט מען דעם ארויס מאליק האט מען געגעבן צוויי חדשים ער האט מאלעסטעט זעקס בחורים, ארייט ס'האט אים געקאסט מסתם יענע אפותיקי, ווייל ער האט מסתם אלע בחורים באצאלט זאלן נישט קומען זאגן עדות, אבער עט די ענד אוו די דעי, דאס אליין אז מ'האט נישט מורא צו רעדן, און מ'איז געקומען פארווארד קעגן אים, מ'האט אים איינגעשפארט, ער איז יעצט אין רייקערס אויף צוויי חדשים, און נאכדעם ווען ער וועט ארויסקומען בלייבט ער א רעדזשיסטערד סעקס אפענדער, ער קען מער נישט האבן אין מאנטיסעלאו זיין טאטנ'ס פראפערטי צו געבן בחורים דראגס, הייסט דאס א הצלה קאל? פארט הצלה כל שהיא, הצלה לויפט אמאל צו א מענטש, און אמאל קענען זיי אים יא ראטעווען אמאל נישט, הער אויס, אונז טוהמער די בעסט וואס מען קען, אבער ווען מיר אנקומען ווייל מען ארבעט מיר יעצט אויף א פראגרעם אז דאס אלעס זאל ארויסגיין פון די עי'ס אפיס, ס'איז נישט קיין פלאץ פארן די עי, דער די עי האט געזאגט, כ'נעם צען דיסקלעימערס, אז. דאס איז א זאך וואס די קהילה דארף נעמען קער, נישט דער די עי, אבער ער כאפט נישט אז טאמער איז נישט דא קיין ריאינפארסמענט פון דעם די עי וויל קיינער נישט נעמען קער ווייל יעדער איז צופרידן, ווייל דאס וואס דער די עי מאכט היינט גרויס געלט וואס מען פעפערט אים אריין דאס האט מען דאך אמאל געטון ביי די רבנים אין אפיס, איז במילא פייט מיר אונז אז ס'זאל ארויסגיין פון זיין אפיס אינגאנצן, אונז האלט מיר אויכעט ער טאר נישט נעמען קער פון דעם, ער איז נישט אויסגעלערנט צו דעם, ער ווייסט נישט וויאזוי מען פארהערט א קינד, טאמער ער איז ווי מען זאגט מען האט אים געכאפט. און נאכדעם דער אנדערע חכם דער די עי אין מאנסי זאגט אז וועגן דעם וויל ער נישט צוריק ברענגען פון ארץ ישראל דעם משה אלי' טייטלבוים ווייל דער בחור איז געווען זיבעצן א האלב מילא איז עס געווען קאנסענט דער בחור האט געוואלט דער טאטע האט באצאלט טויזענטערס ער זאל מיט לערנען האט דער בחור געוואלט ארייט לאמיר זיך שלאגן דערויף ווען ער וועט ענדיגן די מלחמה צו ער וועט געווינען צו פארלירן ווייס איך נישט נאר איין זאך ווייס איך ער איז שוין באוואוסט אין די גאנצע וועלט אין ארץ ישראל רעדט מען פון אים שוין אין די צייטונגען און עט די ענד אוו די דעי וועט מען אים פון דארט אויך ארויסיאגן. לעיזער בערלאנד האט אויך, ער איז נישט אין דזשעיל, אבער וואסערע א לעבן ער האט און וואס ס'קאסט אים, וואלט קיינער נישט געוואלט דורכגיין. און ברוך השם מען זעט, דער עולם האלט זיך די הענט ביי זיך, אונז האבן נאר א פראבלעם אויב מ'האט חלילה געסטרייקט איינעם. עני וועי, דער עולם האט היינט נישט מורא צו רעדן. סאו בקיצור, ס'איז געווארן א גאנצע מלחמה אין ארץ ישראל וועגן די טשיקנס, די רבנים וואס זענען נישט פון די עדה, און ר' משה בראנדסדארפער וואס ער איז געווען אמאל, זיין טאטע איז געווען פון די עדה, איז אויך געווען די ראש המשגיחים פאר די שחיטה. און זאגן אז די טשיקנס פון די עדה איז טרייף, און ווער זאגט ס'איז נישט? די רבנים פון די עדה. האסט דאך אליין געזען. ווען די רבנים פון די עדה האבן געזען אז א זאך וואס איז ביי אונז געווען זייער הארב, גראבן טויטע, ווען די רבנים האבן מחליט געווען אז מ'זאל מעגן גראבן טויטע, האט מען אין איין מינוט געזאגט ס'איז כשר און מ'מעג גראבן טויטע. און די זעלבע רבנים גייען אונז געבן בקרוב א היתר אויף פארק, העם, נישט גע'שחט'ן, יא גע'שחט'ן, יא געזאלצן, נישט געזאלצן. אז דער זאליקא פירט אין אמעריקא א שלאכט שטיבל, ס'קומט פון קענעדע, און ער זאגט אונז ליגנט אז ס'איז א מיעוט שאינו מצוי די צומת הגידין, און אויף דעם פרעסט מען. יעצט ווען גייט עס ווערן א מיעוט המצוי? קיינמאל נישט! פארוואס? ווייל דער בהמה האט שלעכטע יצר, ווען ער נעמט ווען אריין א משגיח פאר דעם, און אפילו ס'איז א מיעוט שאינו מצוי, ווייזט ער כאטש אז ער וויל זיין ערליך, און ס'קאסט אים גארנישט נאר נאך אפאר טשיקן אוועקצואווארפן, דעמאלטס וואלט ער געווען א געלונגענער מענטש, א געלונגענער רב. קומט דער בעל דבר און רעדט אים איין, ניין, קענסט עס נישט טון ווייל דיין ברודער טוט אזוי. אפשר הערסטו אויף צו זאגן קרישמע אויך? דיין ברודער זאגט קרישמע, קען זיין ער זאגט עס אויך נישט, איך ווייס שוין היינט גארנישט. עניוועי איז דא יעצט א גרויסע שערוריה צו די עדה החרדית טשיקן זענען טרייפע צו נישט, אבער די עדה האט אמאל געהאט גענוג כח זיי פלעגן אלעס דערשטיקן, היינט איז אביסל שווער צו דערשטיקן ווייל דער עולם איז געווארן רעדנדיג, און א דאנק דעם פון אויבן אז ס'איז דא די טמא'נע כלי, ווען נישט די טמא'נע כלי וואלט גארנישט ארויסגעקומען, ס'וואלט ארויסגעקומען יעדן חודש. פון די עדה החרדית א מדריך הכשרות אז יאכלו ענבים מען זאל עסן טרויבן וישבעו און מען זאל זאט ווערן, און איצעלע גליק איצעלע פימפ דא אין אמעריקע האט אנגעהויבן ארויסצוגעבן אויכעט א מדריך הכשרות, און ער האט א פראבלעם מיט בישול עכו"ם, מיט דעם האט ער א פראבלעם, דו שייגעץ דו רשע, דו האסט א פראבלעם דיינע טשיקנס זענען נישט כשר, דו האסט א פראבלעם מיט אנדערע הונדערטער זאכן, האט א פראבלעם מיט בישול עקם. און נאכדעם איז דא דער זאליקא ברענגט אריין טשיקן הרוצה לשקר ירחיק עדיו סאו מ'האט שוין דארט אויך ארויסגעווארפן שוחטים איך האב עס שוין געהאט אויפן האטליין ווען א שוחט עפענט דאס מויל עפענט מען אים די טיר ס'איז אזוי ווי א טשעין ס'פארט דו עפענסט דאס מויל מ'עפענט דיר די טיר וויל איך נאכאמאל זאגן דעם עולם ס'איז נישט דא נישט קיין כשר טשיקן ס'איז נישט קיין כשר בהמה פלייש אין די גאנצע וועלט און אונז זעמער אנגעפרעסן און אנגעפיקעוועט מיט די נבילות און טרייפות. מיט אפאר יאר צוריק איז הרב לאנדא אראפ געפארן אויף. פּוילן שעכטן, ער איז געפֿאָרן מיט אַ סך שוחטים, ס'האָט אים געקאָסט מסתּמא דרײַסיק פֿערציק טויזנט דאָלאַר די טריפּ, ער איז אָנגעקומען צו דער בית-השחיטה אין פּוילן און ער האָט זיך אויסגעדרייט און האָט געזאָגט, דאָ שעכט מען נישט כּשרס, און די עדה האָט דאָרט געשאָכטן. מיר האָט דערציילט אַ קאָזין מײַנער, וואָס זײַן שווער איז אַ משגיח פֿאַר די רבנות ערגעץ אין סאַוט-אַמעריקע, זאָגט ער, אַלעס, וואָס די רבנות נעמט נישט, קומט די עדה, זיי געבן אַ זאָג אונדז, זאָל מיר אַלעס איבערנעמען. כ'האב ענק שוין דאס געזאגט, ס'איז זאכן וואס מ'קען מברר זיין, און אונז טראסט מען נאך די עדה. דער רבי האט געהאט איין עדה מיט איין ר' עמרם. פון ר' עמרם האט זיך אויסגעלאזט אז ער האט גענומען א גיורת. ר' חיים מאיר האט געזאגט דעמאלטס שלח ידיו בשלומיו חילל ברית, ס'האט פארשעמט גאנץ כלל ישראל, כאטשיג ביי זיי איז דאס געווען הויעכע זאכן, ביי אונז איז עס געווען הויעך טיף אין דר'ערד. דאס צווייטע וואס דער רבי האט געהאט איז געווען די עדה. קוקטס וויאזוי די עדה זעט אויס, אז עטס ווילטס זען. צו רבי עמרם'ס נעמען די גיורת איז געווען מותר צו אסור, קוקטס וויאזוי די עדה זעהט אויס, זעהטס וואס איז געשעהן נאך אפאר יאר, אלעס גייט אין דר'ערד. און ווער זיצט אויף אונזער הייליגן רבינ'ס בענקל? צוויי חברה וואס זענען אנגעפיקעוועט מיט מינות און כפירה, און זיי בויען די מדינת ישראל, וואו ס'איז דא אביסל כבוד גייען זיי נעמען אביסל כבוד, און זענען מתיר יו פי קעי, זיי האבן ארויסגעווארפן דעם אייבערשטן פון אלע חדרים און פון אלע סקולס, און זיי רעדן השם הוא האלוקים? פארדריי נישט קיין קאפ, דו גלייבסט נישט אין דעם, רעד נישט דערפון. זאל מען כאטש וויסן אז די יו פי קעי מיט די אלע טשעפטער וואן און טשעפטער טו איז אלס מינות און כפירה. מען נעמט אראפ אלע פאוסטערס ווען אינספעקטארס קומען. מען וויל נישט אז מען זאל מזכיר זיין דעם שם השם. א מיידל האט יעצט געדארפט שרייבן אן עסעי, האט זי געשריבן בסייעתא דשמיא, האט איר די טיטשער געזאגט נעם דאס אראפ, א היימישע טיטשער אין א היימישע סקול, האט זי געזאגט מיין טאטע וועט נישט לאזן אנדערש, מיין טאטע האט מיך אויסגעלערנט, איז דאס ביסל תמימות וואס די טאטעס לייגן אריין אין די קינדער ביז אין חדר און ביז צום סקול, נאכדעם גייט אלעס אין דר'ערד, און אזוי זעמיר אויס איין ר' עמרם און איין עדה.

שטייט אין ענק עמוד חמש. מען רעדט ווי שווער ס'איז צו האלטן ישיבות אנע דעם וואס מען נעמט געלט פון זיי, זאגט דער רבי אפן און קלאר איך נעם נישט פון זיי, און דאס איז שוין געווען נאכן סטראוק במילא קען מען גארנישט דן זיין, איז למעשה האב איך געמאכט דערפון א גאנצן, כ'האב עס אויסגעטייפט פונקטליך, מען הערט וואס דער זאגט וואס יענער זאגט. ס'איז ממש א דזשאוק וויאזוי מ'האט זיך אויפגעפירט, מ'מיינט ס'האט זיך אנגעהויבן יעצט? מ'פארט אראפ א בארג דויערט עס שעה'ן ביז מ'פארט אראפ, געדויערט יארן מ'זאל האלטן ווי מ'האלט היינט. יעצט האב איך געוואלט זאגן נאך א וויכטיגע זאך, עטס ווייסט איך, איך האב נאכנישט פונקטליך א נאמען פאר מיין רבנות, צו איך הייס זיך בוילער רב, צו איך גיי מיך רופן באבוב פארטי סיקס, איך ווייס נאכנישט פונקטליך, למעשה האט זיך יעצט געמאכט א גרויסע טשעינדזש, ס'דא דא דער טראמפ, ער האט אויפגערעגט, גאנץ טעקסעס, מיין סטעיט טעקסעס האט זיך אויפגערעגט, ס'דא דא וואוילע גוים, זיי האבן זיך אריבערגעשווערצט די גרעניץ, זענען שוין דארט יארן, ס'דא כ'מיין פינף מיליאן גוים אין די סאדערן בעלט, ס'הייסט אין די דיקסי סטעיטס, אזוי רופט מען עס, אין קאליפארניע, איבעראל, און למעשה איז דארטן ארבעטן זיי די ספאנישע, און זיי האבן שוין קינדער מיט הייזער, זיי האבן זיך שוין מסדר געווען. איז געקומען דער דאנעלד טראמפ ער זאגט ער גייט צו אלע צוריק שיקן, סטעל דיר פאר וואס ער גייט טון, ער גייט צו אלע צוריק שיקן, די חברה זענען אזוי גערעגט אויף אים זיי האבן אנגעהויבן צו פראטעסטירן, עטס ווייסט פארוואס בוש האט פארלוירן די מלחמה, דער פריעריגער בוש דער טאטע, כאטשיג ס'האט געווינען אין איראק די וואר, ער האט וועגן דעם פארלוירן די מלחמה ווייל ער האט נישט געקעיטערט. פאר די אמעריקאנער באפעלקערונג, ס'מיינט אזוי, ס'דא צען פראצענט מיליאנערן, ס'דא פינף פראצענט ביליאנערן, אבער רוב מענטשן אין אמעריקע זענען טו סעלערי פיפל, צוויי מענטשן ארבעטן און מ'מאכט א לעבן און מ'פושט דורך דעם טאג, ברוך השם, ס'איז א פיינע זאך, איז ער האט נישט געקעיטערט פאר זיי, ער איז נישט געגאנגען אין די ביליגע געגנטן אין די בראנקס און איבעראל, ער האט געקעיטערט פאר די רייכע, נו האט ער געהאט צוואנציג פראצענט וואוטס, די זעלבע דא אויך, דער. טראמפ רעגט אויף דעם עוורידזש אמעריקען ווארקינג פערסאן, עטס ווייסט וואס ער האט געמאכט א איבערקערעניש אין טעקסעס? די טעקסעסער שרייען נישט נאר די גייסט אונז נישט ארויסווארפן פון טעקסעס, אונז גיימער צוריק נעמען טעקסעס אזוי ווי עס איז געווען אין עיטין פארטי עיט ס'האט געהערט פאר מעקסיקא. יעדעס מאל ווען אמעריקע מישט זיך אריין מדינת ישראל זאל צוריקגעבן די שטחים. שרייען די איזרעיליס עי וועיט אויב אזוי געב צוריק טעקסעס, טעקסעס איז געגאנוועט פון מעקסיקא, וואו טאמער געט מען צוריק מעקסיקא אבער ראדליס האט זיך אנגעהויבן צו בונטעווען איז איך בין דאך רב אין טעקסעס איך הייס יאבאלער רב אויכעט אבער אזוי בין איך טעקסעסער רב טעקסעס מיט אלע גלילות ארום און ארום ביז קרית יואל ביז וואו רבי אהרן איז רב. איז יעצט גייט זיך אנהייבן א מעשה, איך וועל מוזן טשענדזשען מיין נאמען און ווערן מעקסיקען רב, הע הע, מעקסיקען ראביי, הא הא הא, יוי, עטס זעהט זיך, כ'האב נישט קיין מנוחה, צדיקים אין להם מנוחה לא בעולם הזה ולא בעולם הבא, כ'האב שוין פיר נעמען פאר מיין רבנות און דערווייל האב איך נאכנישט קיין מנין וואו צו דאווענען, איז יעצט גיי איך ווערן נישט טעקסעס רב נאר איך גיי ווערן אויס יאבאלע רב אויכעט, ווייל יאבאלע איז שוין שטיל געווארן, מ'קען שוין היילן די קראנקהייט יאבאלע. עניוועי, סאו יעצט גיי איך הייסן מעקסיקען ראביי, מעקסיקא רב, פרעג נישט, ס'גייט זיין לעבעדיג, הע ס'איז לעבעדיג. יעצט איך געוואלט זאגן נאך זייער א וויכטיגע זאך, א. אזוי ווי אין ארץ ישראל האלט מען זיך נישט קיין צוויי טעג יום טוב, איז אז ס'איז דא צוויי אדערס איז זיי האלטן נישט קיין צוויי יום טוב'ס, אבער אדר האלטן זיי יא, פארוואס? ווייל דא דא די געלט. די מאני. איך וויל זאגן פארן עולם, נאכאמאל ווארענען, לאזטס נישט אריין קיינעם אין שטוב, זיי קומען גאנצעטע נעכט, מען קלאפט אין די שטובער, טיילמאל קומען א צייט ווען א מאן וועט נישט זיין אינדערהיים, און א קינד וועט עפענען די טיר, און ס'וועט זיין א רעיפ, און דאס האב איך ענק שוין געזאגט, די אווערנעס האמיר אונז געווינען הונדערט און איינס פראצענט, אונז זעמער א האנדערט פערסענט אן די גאו, באט טאמער סטרייקט א סעקשול פרעדעטער, דעמאלטס האמיר אונז נאך גרויסע צרות, ס'איז נישט אזוי גרויס, אה, ווי נישט וואס, מאליק האט נישט געוואלט זיצן צוויי חדשים אין תפיסה, איך ווייס זיכער, דארטן גייען זיי אים אנהארגענען די ביינער, ווען ער קומט ארויס איז ער א רעדזשיסטערד סעקס אפענדער, ער האט זיך זיינע פראבלעמען פאר די רעסט אוו היז לייף, ענד האו איז הי גאנא פעיס היז ווייף און היז טשילדרען ווען זיי גייען אנהייבן גרעסער צו ווערן, און מ'וועט זיי נישט קענען איינרעדן אז ער איז געגאנגען זיצן ווייל ער האט גע'גנב'עט טעלעפאון קרעדיט קארדס, ס'וועט זיין יענער חורבן, און למעשה האבן זיך זייער אסאך מענטשן אפגעלאזט. קוק ברוך השם ס'איז נייע קעיסעס איז כמעט נישט דא, אויסער איינער כאפט א מיידל, באט דער איז א משוגענער, דער איז א סייקאו, גיין כאפן א מיידל אינמיטן די גאס, ווייסט ס'איז דא איבעראל ווידיאוס, עניוועי, סאו איך וויל בעטן דעם עולם, לאז נישט עפענען די טיר, די מצוות צדקה איז נאר ווען ס'איז והי' מעשה הצדקה שלום. שלום איז בגופו ובממונו בתורתו. בתורתו מיינט דו קענסט נישט אריינלאזן א מענטש ביי דיר אין שטוב, און אמאל זאגט נאך דער משולח ער זעט זייער א שיין ווייבל אזא תמימות'דיגע, און זיי ווייסן שוין וואו צו לייגן פלאקן, זאגט ער פאר דעם ווייבל אה איך דארף ארויסגיין אין בית כסא, יעצט אפילו לאמיר זאגן ס'קומט נישט לכדי מעשה, שטעל דיר פאר ווען די מאן ווערט געוואויר אז ער איז ארויס ביי דיר אין בית כסא, ער הייבט אן גראד צו טראכטן ווער ווייסט וואס דא איז פארגעגאנגען, די קליינע מיידעלע זאגט ווייסט ס'איז געקומען איינער און איז אריין אין די טוילעט. סא רבותי זיכטס ענק נישט קיין צרות און נישט קיין מצוה, די אידן פון ארץ ישראל זענען דא, זיי גייען בייטאג אין די ביזנעסער און אין די פרי און ביינאכט אין די שילן, און נאכדעם ווען ס'איז שוין נאך מעריב דארפן זיי מער נישט דרייען זיך ביי אונז, און זיכער נישט אין די הייזער. רבותי וואטש וואט יו אר דואינג. ס'דא א רייכע אלמנה מיסיס יאקאבאוויטש זי ווייסט שוין אז זי דארף נישט עפענען. אירע קינדער האבן מיר פארציילט אז אמאל האט א משולח איר געוואלט שלאגן, ער האט נישט, זי האט נישט געוואלט געבן וויפיל געלט מען האט פארלאנגט, און די חברה האבן נישט קיין מורא צו ס'איז אן אלמנה צו נישט, זיי האבן נישט קיין מורא פאר קיינעם, נאר אלמנות זאלן זייער וואטשן, עפן נישט קיין טיר, ביסט וואלנערעבל און ער וועט מיט דיר טון וואס ער וויל, און דו וועסט נישט האבן צו וועמען דאס צו פארציילן, סא פליז, צדקה איז אין שול, און נישט אינדערהיים, און די זעלבע איז ווען ס'קומט יעצט די פורים, יעדער גייט זיין פארשטעלט. וועסט נישט וויסן צו דו האסט צו טון מיט א זכר צו מיט א נקבה, טריי טו סטעי עוועי פון אלע חששות און פון אלע אביזרייהו דגילוי עריות און פון אלע פתח פתוח'ס, און דער אייבערשטער זאל העלפן ס'זאל זיין א פרייליכער פורים, און פסח קומט דאך גראד נאכדעם. טאמער ווילסטו רופן געסט אויף פסח זאג איך דיר זאלסט קיינעם נישט רופן נישט אויף פורים און נישט אויף פסח ווייל ס'איז א זמן שיכרות דא, און פורים טרינקט מען זיבעצן כוסות, און פסח טרינקט מען פיר פאר די מצוה פלאס צען פאר ווען ווער ס'גליסט, רבותי סטעי עוועי פראם געסט, ס'קומט פורים לאז נישט קיינעם אריין אין שטוב, די אלע באסעס די אלע זאלן גיין אין די גאס, לאז נישט אריין די גרופעס מיט די בחורים, שוין. יעצט האב איך געוואלט זאגן נאך א וויכטיגע זאך, די פרויען האבן זיך געוואלט מאכן גרינג דאס לעבן, האט מען גענומען בודק, מען האט גענומען די אלע קאמפעניס וואס מען דארף גארנישט טון און ס'איז פול, און זיי זאגן אז די געזעץ, ער נעמט ארויס אלע ווערים, למעשה ס'איז פיל מיט ווערים מ'האלט עס אין איין כאפן, יעצט האט מען געכאפט די עדה חרדית, אויסער דעם זיי האבן נישט קיין כשר'ע פלייש, סא טאמער איינער וועט וועלן עסן קעיק, איז דא פינסק, דאס האט א הכשר פון די עדה חרדית, איז דא איינער וואס ער נעמט ארויס, ער עפנט אויף דארטן א שטיקל קעיק, און איר הערט רבותי, נישט איין ווארעם, נאר פון אלע זייטן קריכן ווערים, פוי! ס'א גרויל דאס צו קוקן אפילו. סאו פרויען טריי טו איזי יור לייף, הא? אויפן אייבערשטנס חשבון. אוי וועט דער אייבערשטער אריינלייגן ווערים איבעראל. נישט נאר אין ירקות וועט ער עס אריינלייגן, נישט נאר אין לעטעס, נאר אין קעיק אויך. און איך ווינדער מיך וויאזוי די מצות וועלן אויסזעהן היי יאר. פריש צו אלט צו פול מיט ווערים. ס'גוט. מ'עט עס דורכשטופן. שוין יעצט וויל איך מעורר זיין נאך אויף א וויכטיגע זאך. איינער קאלט מיך אפ און ער פרעגט מיך אויף א מקווה אין לעיקוואוד צו איך ווייס וואס דארט גייט פאר צו ס'איז כשר צו נישט. יעצט וויל איך דיר זאגן א כלל, אין לעיקוואוד זענען אלע מקווה'ס א חשש פסול דאורייתא. כ'וועל דיר זאגן פארוואס. ס'איז דא איינער נתן שעכטער, ער איז א תלמיד חכם, אבער א קאלטער ליטוואק מיט א צלם אין הארץ. יעצט די גרויסע מקווה ווייס איך וואס זיי האבן געפרעגט הרב אלישיב, זיי האבן אראפגעשטופט לופט און ס'קומט ארויף וואסער, און דארט איז דא א געהעריגע סילון הכפוף, אין די פלאץ ווי מען שטופט אראפ די לופט, ווייל זיי האבן נישט געוואוסט וויאזוי עס צו מאכן, זיי האבן עס געמאכט פון אינדרויסן פון די פייפ, מען האט עס קאנעקטעד, זיי האבן עס געמאכט געוועלדעט, צוגעמאכט, צו, בקיצור, ס'איז יענער חורבן. עניוועי, איז למעשה האט ער געהאט נאך א קראנקהייט, ער איז צו פויל וועגן ביטול תורה, פלעגט ער מאכן א ליטווישן פילטער, דער לעיקוואדער פילטער, און ס'פילטערט די וואסער, ער כאפט אבער נישט, און איך האב עס אים געזאגט יארן צוריק, ער כאפט נישט אז דאס פילטערט נאר וואסער ס'זאל זיין זויבער, ס'מאכט נישט אז ס'זאל נישט האבן קיין באצילן, באקטיריע, איז במילא איז די מקווה'ס פון באקטיריע, און איך ווייס פרויען וואס האבן געהאט פון דארטן געמאפלט קינדער און מ'האט ארויסגענומען פון די מקווה וואסער און מ'האט געזען ס'איז די זעלבע באקטיריע וואס ס'הארגעט די פרויענישע קינדער, נעבעך, און איך וועל נעמען אויף דעם צען דיסקלעימערס ווייל צו פראוון קען מען נישט ווייל. איך בין געווען אמאל א גוטער ידיד מיט דעם נתן שעכטער האט ער מיר פארציילט אלעס. עניוועי, נאכדעם האבן זיי אז זיי טוישן נישט די וואסער ווי מען טובל'ט זיך יארן, ס'פלעגט זיין חדשים און חדשים וואס מען האט עס נישט געטוישט, כ'האב מיך ארומגעריסן, נאכדעם וואס ס'איז געווען אפאר פרויען וואס האבן מפיל געווען, וואס מען האט נאכדעם געטון ווייס איך נישט, איר ווייסט דאך דעם ליטווישן וועג צו פאררעכטן איז דאך אזוי ווי די איידעם פון דעם גרויסן בעלסקי. ער האט א וועג, קודם זאגט ער ומה דינם גיהנום גיהנום, און נאכדעם זאגט ער איך טוה תשובה איך האב גארנישט געזאגט איך לאז עס איבער פאר די ראשי ישיבות, דאס איז ליטווישיזם, די ראשי ישיבה, דאס איז דעת תורה, און דאס מיינט דער אייבישטער, און ממילא מאכט מען א שווייג. יעצט, ס'איז געווען איין מקווה וואס איך האב פארראכטן אין לעיקוואוד, אבער איך מיין אז דאס איז נאר געווען א מענער מקווה, ס'איז אין עפעס א בית מדרש, און ס'איז געווען נאך א מקווה וואס איך האב געזען איך האב געהאלטן ס'איז נישט גוט, נאכדעם וואס סטרולאוויטשן'ס מקווה שטייט אז ס'איז אפן כסדר און אלע חזירים ווייקן זיך דארט. יעצט פרעגסט מיך אויף א פרוי מקווה אין א נייע געגנט? מ'האט מיך שוין נישט גערופן ביי די נייע געגנט. כ'האב געמאכט אמאל א מקווה פאר סקווער אויכעט. כ'מיין ס'איז אויכעט אין א בעסמעדרעש פאר מענער. ס'האט געהייסן ס'זאל זיין פאר פרייטאג צונאכטס. נאכדעם וואס כ'האב מיך צוקריגט מיט דעם רויטן חזיר דעם דוד'ל טווערסקי, האט מען מיך שוין דארט אויך נישט גערופן ווייל יענץ איז דאך אפיציעל א סקווערע בעסמעדרעש. איך האב נישט ארויס די מקווה. עס, און דאס מיינט נישט אז ס'איז גוט, איך זאג דיר נאכאמאל, די אלע ליטווישע מקווה'ס, בפרט נאך נתן שעכטער א גרויסער תלמיד חכם, זאלסטו וויסן דאס איז אלעס פסול, זיי ברענגען זיך אייגענע היתרים, און אז ס'פעלט נאך אויס האבן זיי שוין געפרעגט ר' אלישיב מיטן פאפא רב אמאל ווען קיינער האט נישט געהערט, צו ווען זיי האבן שוין נישט געלעבט, און אויף דעם פארט די גאנצע זאך. פאר קלייניקייטן פאר אביסל מי קען מען אלעס מאכן ס'זאל זיין אפ טו דעיט. סא דו פרעגסט מיך וועגן מקווה'ס לאמיך דיך אויסלערנען איין זאך, אין די גרויסע מקווה'ס און אין די מקווה'ס וואס איז דא בני תורה, צו ס'איז סאטמער צו לעיקוואד האב איך געכאפט אסאך פסולים, האבן זיי זיך מיישב געווען זיי ווארפן מיך ארויס און איך קום נישט מער און פארטיג. און דאס איז נאך געווען לפני מלך מלך בישראל, נאך פאר איך בין געווען אין חרם, איך האב שוין פארפירט אויף לעיקוואדער מקווה מסתם פופצן און צוואנציג יאר צוריק, און ס'איז ארויסגעקומען אלע פראבלעמען וואס דארט איז דא, נאכדעם איז דא אין די גרויסע מקווה אן אייזענע פייפ וואס ס'ברענגט אראפ דאס וואסער, ס'איז פון אויבן ביז אראפ, אן אייזענע פייפ וואס ברענגט אראפ די מי גשמים, דאס איז אנהערד אף, דעמאלטס איז אזוי געווען, קען זיין מ'האט עס שוין געטוישט אבער איך גלייב אז נישט, האב איך גערעדט צו נתן שעכטער, כ'האב אים געזאגט, דאס הייסט דו מעגסט דען טון אזא זאך, האט ער מיר געזאגט, אז אזוי ווי עס קומט דאך אריין בהמשכה ווער ס'האלט נישט אז דאס איז כשר איז אן אפיקורס, שטייט אין די ליטווישע האבן אויך פונקט ווי די סאטמארע יעדן געט מען א נאמען און מיט דעם ביסטו פערטיג, זאג איך אים אויב אזוי איז דער דברי יואל אויך געווען אן אפיקורס, און דער דברי יואל ברענגט עס נאך צו פון א פריעריגע תשובה ספר, זעט אויס יענער איז אויך געווען אן אפיקורס, דער הייליגער רבי ברענגט צו אז אפילו ס'איז דא אזא זאך וואס המשכה איז עס מתיר, ס'קומט אריין על ידי דבר מקבל טומאה אויב ס'גייט בהמשכה אפילו א כל שהוא איז עס טהור, און ברענגט די רבי צו איינע פון די גדולי הפוסקים פון די אחרונים וואס האט געהייסן די מהר"ם שיק אז מ'זאל זיך נישט פארלאזן אויף דעם היתר ווייל הוייה איז א גרויסער פסול און מ'זאל פראבירן נישט צו מאכן מיט אן אייזענעם צינור. זאג איך אים, הייסט אויב אזוי איז די רבי אויך חלילה געווען אן אפיקורס און די מהר"ם שיק אויך? דאס איז דאך די ליטווישיזם פונקט ווי די סאקמעריזם, רופסט יענעם אן אפיקורס ממילא האסטו געווינען. איך האב אים געוויזן ס'שטייט געדרוקט שווארץ אויף ווייס אינעווענדיג. איז געווען דער ר' בצלאל קליין ער האט זיך געמאכט אן אייגענע מקווה איך האב אים צוגעהאלפן דעמאלטס אים טובל'ט מען זיך נאר אין מי גשמים דעם דאך האב איך אים פארראכטן און ס'קומט אריין גראד מיט א פלעסטיק פייפ איז דעמאלטס מיט יארן צוריק אבער איך געהאלטן אז דאס איז די בעסטע מקווה און איך פלעג יעדן זאגן שטילערהייט ניץ נישט נתן שכטר'ס מקווה, די מקווה איז נישט גוט און ס'איז נישט סענעטערי אויך נישט. די סוף, די סוף, און די סוף איז געווען, די וועלט זאגט א ווערטל פארוואס קרייט א האן מיט צוגעמאכטע אויגן? ווייל ער קען שוין אויסענווענדיג, ער דארף שוין נישט אריינקוקן, בצלאל קליין איז געווארן אזא גרויסער מענטש אז ער האט שוין נישט געברויכט מער קיינעם און ער האט שוין נישט גערופן, ס'קען זיין מ'האט אים אנגעזאגט רוף נישט נחום ראזענבערג דאס איז נאך געווען. פאר די פרשה פון מנוולות, דיס גאוס בעק מעיבי פיפטין טווענטי יערס, איז למעשה וויל איך ענק זאגן, פרעגסט מיך וועגן א מקווה, איך קען דיר ענטפערן א מקווה וואס איך האב געזעהן, קען איך אויך נישט ענטפערן פונקטליך ווייל איך מוז וויסן ווער דער רב איז געווען וואס האט געטוישט די וואסער, אבער א מקווה וואס איך האב נישט געזעהן, פרעגסט מיך אויף א מקווה, איך האב עפעס אלע מקווה'ס אונטער מיינע האנט, פארקערט, ס'איז מסתם דא, אזוי ווי איך זאג אייביג. פון יעדע צען מקווה'ס וואס מען רופט מיך צוויי אין גאנצן בוי איך, די איבריגע איז אדער די רעבעצין געבט מיר די האנט שלום עליכם, אדער זעה איך אז דער רב האט איין בעט, אדער נאך צענליגע זאכן, סאו איז דא אפשר צוויי וואס איך בוי פון צען וואס מען רופט מיך, איז די זעלבע וועסטו וויסן אזוי, מען רופט מיך כסדר אויף מקווה'ס אבער ס'מסתמא דא נאכאמאל אזויפיל מקווה'ס ווי מען רופט מיך נישט און מען לאזט מיך נישט אריין. סאו איך האף מיט דעם האב איך קלעריפייד, און דו דארפסט גיין פרעגן דעם מורה הוראה וואס ער פסק'נט די שאלות, און פרעגן צו ער אליין איז משגיח, צו ער פארלאזט זיך אויף נתן שכטר, אז ס'איז דא דארטן דער בערקאוויטש דער דיין, איך ווייס ער איז א לעקער, ער איז נעבעך דער ברודער פון דעם בערקאוויטש וואס מ'האט געהארגעט, אברהם בער בערקאוויטש, וואס האט זיך נעבעך געהארגעט ווייל ער האט. ט, מען האט מיט אים געטוהן מעשים אשר לא יעשו, און איך האב שוין אסאךמאל פראבירט צו רעדן מיט אים וועגן זאכן וואס ער געבט א הכשר, למעשה איך האב געזעהן ער איז א לעקער, און ממילא אז ער איז א לעקער קען איך נישט מיט אים האנדלען, סאו איטס יור אבליגעישאן טו פיינד אוט אז דיין ווייב נוצט א מקווה, ווי ס'איז כשר ווי ס'איז נישט כשר. נאכדעם וואלט איך געוואלט זאגן נאך א זאך, כ'האב באקומען יעצט א טעלעפאן קאל פון איינעם אז ער האט זיך געדינגען א פאון אין ארץ ישראל און ס'איז געווען א כשר'ע פאון, ער האט ארויף געלייגט מיין נאמבער, האט מען אים געבן א מעסעדזש אז אויף א כשר'ע פאון לאזט מען נישט צו צו די ליין. אן טעלעקאם שלום, לא ניתן לחייג ליעד זה מקו כשר. די נאמבער יו האוו דיילד קען נאט בי ריעטשד פראם א כשר ליין. סא ברוך השם, ס'איז דא א מעשה, דער בעל שם הקדוש איז געגאנגען אמאל אין איסטאנבול, און עפעס ער הערט ווי א גוי זאגט פארן צווייטן לאמיר נישט גיין אויף די בריק ווייל דער שמוציגער איד, דער טמא'נער איד גייט, דער בעל שם הקדוש געזאגט אז הן עם לבדד ישכון ווייל ובגוים לא יתחשב, ברוך השם אז מען לאזט נישט ארויף אויף די כשר'ע ליין לאזט מען נישט ארויף מיינע זייער וויכטיגע מעסעדזשעס פאר כלל ישראל, שעים אן יו ארץ ישראל, מען האט געמאכט א גאנצע חסידות, מען האט אויפגעבויעט א גאנצן בער מיט שטותים מיט הבלים אונטערצוברענגען די צניעות פון די קינדער. ס'איז נאך דא אפאר קלייניקייטן וואס מ'מוז צולייגן. די ערשטע זאך מוז מען צולייגן איז אז ס'איז דא א פיקטשער אויפן באס וואס פארט אויף באָראָ פארק ווי עפעס א פרעמדער מענטש דרייט זיך צווישן פרעמדע קינדער, ס'איז דארטן דא קאטשקעלעך און ער זאגט ברוך אתה השם און זיי זאגן אמן, איך האלט אז דאס איז אויכעט א וועג וויאזוי מ'כאפט קינדער. כ'וויל א יעדער טאטע און מאמע זאל אויסלערנען דיין קינד אז אפילו א איד זאגט ער קום העלף מיר טראגן ספרים שלעפן ספרים אדער קום איך וויל נאך זאגן זאלסט מיר נאכזאגן אמן אדער קום זאלסט מיר העלפן שלעפן די וועש אין מקוה די אלע זאכן זאלסטו געדענקען דו ביסט פטור און דיין קינד איז פטור און זאלסט אים אויסלערנען אז דאס איז סעקס דעטס אלל איט איז ס'האט גארנישט צו טון מיט אידישקייט און זאלסט אנזאגן דעם קינד אז מ'טאר עס נישט טון ס'איז זייער א שלעכטע אימעדזש דאס וואס די באס האט דעם פיקטשער. זעהט זיך אויס אז צו א עלטער מענטש מעג מען גיין זאגן אמן נאך זיין ברכה, מען טאר נישט. נאכדעם איך וואלט זאגן נאך א זאך, ס'איז דא אסאך סטארס למשל פלאם אין ווילימסבורג האט א סטאר, זעה איך אז דארט איז דא דריי גוים, איין גויטע און צוויי גוים, ס'איז נישט דא דארטן קיין משגיח, ס'איז נישט דא דארטן קיין איד עומד על גביו, ס'האט צו טון מיט פיש, כ'ווייס נישט וואס מ'ברענגט אריין, ווען מ'קען אריינברענגען, ס'איז נישט דא קיין ווידיאו מסתמא אויך נישט, און אויב יא ווייס איך נישט וויפיל ס'באגלייבט, און אזא פנים האבן אלע הכשרים, דער מענטש האט צוויי סטארס, ער האט ביזנעס דא ער האט ביזנעס ערגעץ אנדערש, איז לויטער הפקר, און ממילא איז עס אן אומגליק, בין איך געגאנגען כ'האב אפגעקאלט א דיין, ווייל איך קען דאך נישט די הלכות, צו פיש איז אזוי הארב ווי פלייש, זאגט ער הונדערט פראצענט, זאג איך אים פארוואס מעג דאס זיין א סטאר אזוי, זאגט ער כ'וועל דיר זאגן דעם אמת. איך ווייס נישט, איך בין נישט דער בעל מכשיר, קוק איך אויפן צעטל ווער איז עס, דער בעל מכשיר איז שמואל בערגער, איך דענק מיט יארן צוריק בין איך געווען מיט אים אין פאפא קעמפ, מען האט געקויפט פון גוים אזאלעכע כלים, און איך האב געמאכט זיכער ער איז געשטאנען דארט, עומד על גביו האט אויכעט געהאלפן ווי מען האט עס גוט געקאשערט, נאכדעם זאג איך אים שמואל מען מוז עס איבערגיסן יעצט מיט קאלט וואסער, זאגט ער פארגעט איט, ס'איז גוט אזוי אויכעט, דאס איז די בעל מכשירים, און דאס איז געווען שוין צוואנציג יאר צוריק ווען ער איז נאכנישט געווען אן עושר, ווען ער האט נאך געמוזט אנקומען צום אייבערשטן. היינט איז דאך א נייע זאך. יעצט דארף מען וויסן צי וואס דאס הייסט א השגחה, צי ער איז עומד על גביו צו יוצא ונכנס, צו מען מעג איבערלאזן גוים אליינס אן א איד, דער איד גייט מסתם דאווענען מנחה, דער בעל הבית קען טון דארטן וואס ער וויל, אלרייט ער קען ביינאכט אויך אריינברענגן, אבער ביינאכט וועט עס שוין זיין אביסל פאני, אינמיטן טאג איז דא דעליוועריס, דאס איז אלעס זאכן וואס מען דארף אנהייבן צו נעמען אין די הענט אריין, מען צאלט פאר דעם שווערע געלטער, מען גייט קויפן דארטן ביי גוים די זעלבע פיש קאסט עס מיט פֿערציק פראצענט ביליגער. סא לאמיר זיך נעמען אין די הענט אריין, לאמיר נישט לאזן די רבנים זאלן אוועקוואקן מיט אונזער געלט. יעצט נאך א זאך האב איך געוואלט זאגן, אז מען קאלט מיך פון ארץ ישראל אז די, איך ווייס ווי זיי הייסן, די משמרת הצניעות האט אראפגענומען פון אלע כשר'ע טעלעפאונס מיין טעלעפאון, זאג איך יעדן איינעם, ליסן, פאר פֿערציק שייקל מאך דיר אן אייגענעם טעלעפאון, ווייל דו וועסט עס עניוועי דארפן האבן, און ס'איז זייער וויכטיג. וואס איך זאג, זאגן זיי ביסט גערעכט. זאגט מיר איינער איך זאל גיין צו בגץ, זאג איך אים איך בין נישט אזא גרויסער מענטש ווי אהרן טייטלבוים און זלמן לייב, מילא האב איך נישט די פלייצעס ווי זיי. זיי קענען טרעטן אויף די תורה אויכעט און זיי בלייבן גרויס. אינטערעסאנט זיי האבן אזא מין זאך, זיי קענען אריינקומען און זאגן ס'איז חלילה לית דין ולית דיין, ס'איז נישט דא גארנישט און אלעס איז א מקרה, חס ושלום, און ווייטער העט דער עולם טאנצען קדוש קדוש קדוש און זעהן ס'איז עפעס אזא ספעציעלע מזל אדער די סמך מם האט זיי געגעבן די מזל אז זיי זאלן קענען אנפירן כלל ישראל איז במילא איך גיי מיך נישט פאר ענק שלאגן אז עטס ווילטס קויפטס נישט קיין כשר'ן פאון און אז נישט הערטס עס אויס אויפן אינטערנעט נאכדעם האב איך געוואלט זאגן נאך א זאך וואס דאס איז זייער וויכטיג. ס'דא א איד טשארטער רב, ער איז אן איידעם ביי רבי נתן יוסף ער האט געזאגט יעצט א מורא'דיגן הספד, כ'האב געהערט פון איינעם וואס איז דארט געווען, ער האט געזאגט אויף זיין שוואגער א הספד, רבי נתן יוסף האט א זון וואס איז יעצט אוועק, ער האט אונטערגעשריבן קעגן שטיינעמאן, איז געגאנגען דער טשארטער רב און האט געזאגט א הספד און האט געזאגט אויף שטיינעמאן ימח שמו, דאס הייסט דיין שוואגער איז געשטארבן ווייל שטיינעמאן לאט בחורים אין מיליטער, אפשר ווייל דיין שוואגער האט אונטערגעשריבן קעגן אים, דאס פאלט דיר נישט ביי, יעצט לאמיר פארשטיין נאך א זאך, טשארטער רב ווער ביסטו בכלל? איך ווייס אז טשארטער איז א אוטובוס, א באס מיט טשארטער. ס'דא א איד, איך פרעג א קוויז, איך וויל נישט זאגן ווער דאס איז, ס'דא א איד וואס ער איז געווען א פוסטער עם הארץ און ער איז געווען א רב, ער איז אריינגעקומען אמאל ביים רבין אין סאטמאר אין די סוכה און ער האט געמאכט שמיני עצרת הויעך א ברכה לישב בסוכה, ווער ס'ווייסט ווער דאס איז געווען זאל עס אריינשרייבן אין איד און אין צייטונג און אין בלאט, טשארטער רב ווער ביסטו בכלל? הו אר יו? האסט געלערנט אביסל גמרא קענסטו שוין שרייען אויף שטיינעמאן ימח שמו? האסט דאך נאכנישט געלאנדעט, אין סאטמאר ביסטו נישט וועלקאם, ביי די בני יואל ביסטו שוין אויך נישט וועלקאם, סאו ווי ביסטו? די גייסט שרייען אויף יענעם איד ימח שמו, אר יו נאט עמבערעסד אוו יור סעלף? און וואס גייסטו טון אז דער שלאק העט דיך טרעפן פונקט וואס האט געטראפן דיין שוואגער פאר אונטערשרייבן? ס'איז אנבעליוועבל! יעדער, מען רעדט, מען טוט, יעדער האט א פרייען פיסק. די תורה זאגט אז מען זאל מייבם זיין שלא ימחה שמו בישראל, שטייט אין שולחן ערוך אז אפילו ווען. די יבמה פאלט צו א יבם וואס ער איז נישט קיין שומר תורה ומצוות, ס'איז דא איין שיטה אז טאמער ער איז געווען ווען ער האט חתונה געהאט נאכדעם איז ער געווארן פריי און נאר דעמאלטס איז מען מחיוב און טאמער ער איז געווען אייביג פריי איז מען נישט מחיוב אבער אין די אין שלחן ערוך שטייט אז ס'איז נישט אזוי מ'איז אייביג דארף מען פאלן צו יבום, די גמרא זאגט אויך אז ווען איינער האט שלעכטע קינדער זאל ער זיי געבן די ירושה ווייל די קענסט נישט וויסן צו עס זאל נישט גוט ווערן די פנים זיי קען נאך גוט מאכן די קינדער וואס וועלן געבוירן ווערן און די סוף וועט זיין שלא ימחה שמו בישראל. קומט אן א ראצער, א סמארקאטש, א טשארטערד אוטובוס, הערט וואס ער זאגט, ער זאגט ימח שמו אויף א איד, וואס דער איד איז הונדערט און דרײַ יאר אלט און זיצט און לערנט און דאווענט כל ימיו, ווייל ער האט אביסל אן אנדערע שיטה פון דיר, עס האט אסאך זאכן וואס אנדערע שיטות, סאו טשארטער רב, גייטס אנהייבן צו ווערן א טשארטער באס דרייווער און הערטס אויף צו שעלטן אין פאבליק, איר זענט א פאבליק שעלטער, יו שוד בי עשעימד אוו יור סעלף, און חלילה דער שלאק העט אייך טרעפן אזוי ווי אייער שוואגער, העט איר וויסן פארוואס. אנבעליוועבל מיט וואסערע משוגעים אונז האנדל מיר. יעצט נאך א זאך האב איך שוין געזאגט אויפן האטליין איך גיי עס נאכאמאל זאגן ס'איז דא די מלכי לייפער יחי' זכאי לייפליין זי האט א טאכטער וואס זי איז די הויפט מנהלת ביי בערל פריד אין צפת אין די מיידל סקול. יעצט הגם ס'מוז נישט זיין אז די מאמע איז אזא חזרת איז די טאכטער אויך א חזרת, זי איז א שניר ביי א קאן ביי תולדות אהרן צי תולדות אברהם יצחק'ס משפחה, ס'מוז נישט זיין אז דאס האט עפעס א שייכות, אבער כ'האב זייער שטארק מורא, און נאך וויל איך עפעס זאגן, כ'האב באקומען קאמפלעינס נישט אפישעלי באט אנאפישעלי, סאו איך וויל זאגן פארן עולם, איך וויל זאגן פאר בערל פריד, כ'האב דאס שוין אמאל געזאגט אויפן האטליין, זאלסט נישט נעמען אזאלכע חזרת'טעס פון אזאלכע קינדער, ווייל די גמרא זאגט אז אלעס וואס א קינד רעדט דאס האט מען אדער פונעם טאטן אדער פון די מאמען, אז זי איז אזא מין נבלה'טע האט זי דאס מסתם געטון מיט אירע קינדער אויכעט, ס'איז נישט געווארן אז זי איז פלוצלינג געווארן א חזרת, און איך בעט דיך שטעל זי ארויס נאו. ס'איז אויך דא יעצט אויף די נייעס עפעס א גערער יונגערמאן מ'האט אים געטראפן אין בראזיל אז ער האט געוואלט שווערצן דראגס, ס'איז א מחיה, דער עולם מאכט נישט קיין פרנסה, דאס איז אויך א פרנסה. עניוועי, ער כאפט נישט ער איז מחלל שם שמים, ער איז מחלל דעם נאמען פון חסידות און פון אידישקייט. סאו, דאס איז נאר געווען צוגעלייגט אביסל עמורדזשענסי יעצט קומט דער געהעריגער שיעור. איך וויל זאגן, ס'איז דא אזא קאמיטעי, איך ווייס נישט פונקטליך ווער זיי זענען, יונגלעך צי מיידלעך, איך קען מיך נישט אויס, און זיי האלטן אין איין רופן אז. ס'איז געווען אזוי, ר' מאטעלע האט געהאט א זון דעם פנחס שלום, דער איז געווען א חסר דעה פונעם ערשטן טאג. פארק. און דער פנחס שלום איז געזעסן אויף קעסט אין סקווער יארן לאנג, זיי האבן געזען פון אים וועט נישט ארויסקומען גארנישט, אבער סקווערע רבי האט אים זייער ליב געהאט ווייל ער איז געווען זיין עלטסטער אייניקל, איז במילא האט ער אים דארט געהאלטן, שפעטער האט מען אים ארויסגעגעסן, מ'האט דאך ארויסגעגעסן אלע די ר' מ'ס אייניקלעך, ר' מאטעלע האט אן איידעם דעם טווערסקי וואס ער איז דארטן מנהל אין תלמוד תורה, איז ער אמאל אריין צום סקווערע רעבן צום היינטיגן שייגעץ דעם חזר, און ער זאגט אים, כ'ווייס נישט, די חסידים דיינע טוען מ.

קען זיין ס'איז סתם פאוני קאלס. זאג איך אים, פאר די אלע מענטשן, לאמיר עס לייגן צורעכט. ווען א טאטע גנב'עט איז מען מחיוב צוריקצוגעבן אלס כבוד פון זיין טאטן. אבער אז זיין טאטע האט באליידיגט א מענטש איז נישט שייך אז ער זאל איבערבעטן. ווייל לאמיר זאגן אז זיין טאטע איז געווען גאר א גרויסער מענטש, לאמיר אזוי זאגן, און ס'קומט א זון און ער בעט איבער, איז דאס די זעלבע? אדער פארקערט, אויב דער טאטע איז געווען א חיה פון וואלד און דער זון איז א מענטש און ער בעט איבער, איז דאס דען די זעלבע? ס'איז דאך אן אנדערע ענטיטי. אָפּצוגעבן אַ גזילה מוז מען, װײַל דו האָסט עס. אָבער דאָס, װאָס דײַן טאַטע האָט געטאָן, איז וחטאיו על עצמותיו, דאָס גײט אױף זײַנע בײנער. ער לײַדט פֿאַר דעם, איך בין זיכער, ער לײַדט, און איך בין זיכער, ער װעט לײַדן, װײַל איך בין אים נישט מוחל, איך דאַרף מיך נישט פּלאָגן פֿאַר אַ שיל. און איך קום אָן דאָרטן, אין ארץ-ישׂראל, לױפֿט מיר נאָך דאָרטן לעזער ערנסטערס קינדער. פארוואס? ווייל א איינער איז אן איידעם אין בני ברק ביי ברוך שמש'ן? וועגן דעם דארף איך ליידן? נאנאנאנאנאנא איך בין נישט, ס'איז נישט שייך מען זאל אויף דעם בעטן אז מען זאל מוחל זיין. אויב דו ווילסט באמת בעטן אז מען זאל מוחל זיין קודם מוזטו זעהן אז דו מוזט אראפנעמען דעם חרם און דו מוזט גיין צו די אלע וואס האבן אונטערגעשריבן און ר' מאטעלע לעבט נאך, כאפ אים נאך אריין און זאג אים הער אויס מען האט דאס און דאס געטון מיט א מענטש און זעה וואס ער האט צו זאגן ווייל איך בין זיכער איך קען ר' מאטעלע'ן א אויסגעפליקטער נאובאדי. ער וועט זאגן ניין ס'איז גוט אזוי, קענסט אים נישט, ווען מ'האט געטאטשט זיינע קינדער האט מען גערירט ממש איך וויל נישט זאגן, איז למעשה איז קענסט גארנישט פארעכטן נאר קומען זאגן אין דיין טאטענס נאמען אז דו בעטסט איבער, דאס איז ביי מיר נישט קיין געשעפט, דאס איז גארנישט, דאס איז נאר אז דו זאלסט זיך קענען ריינוואשן און דיין טאטע זאל האבן אן עליה אויף יענע וועלט, אבער דאס האט נישט צוטון מיט ריאליטי, איך האב ווידער נישט וואו צו דאווענען. איך קען דיר אפילו דאס נישט מוחל זיין. איז במילא וויל איך דיר זאגן, ס'איז דא א סיסטעם, אז דו ווילסט גיין דורכ'ן סיסטעם איז דא א הלכה וואס מען דארף טון, מען קען נישט סתם איך קאל יענעם אפ שטילערהייט ער איז מיר מוחל מוחל, דאס איז איין חלק, און די צווייטע חלק וויל איך זאגן, מען האלט מיך אין איין קאלן, און ס'איז בצדק, זיי זאגן, נעמסט זיך אן פאר רב שטיינעמאן? זייער שיין, און וואס איז מיט ר' מאטעלען? ער איז נישט אזוי ערליכער איד ווי שטיינעמאן? נישט אזוי אלט ווי שטיינעמאן? פארוואס נעמסט זיך נישט אן פאר ר' מאטעלען? פארוואס באליידיגסטו אים? און נאכדעם זאגן זיי, און אפשר איז שוין צייט זאלסט אים איבערבעטן. איז נאכאמאל, איך וויל נאכאמאל מסביר זיין די זאך, צו בעטן מחילה דאס איז נישט קיין חכמה, דאס קען יעדער. דא איז דא א טעם פארוואס איך באליידיג ר' מאטעלען און דעם סקולענער רעבן, און די אלע רעבעס וואס האבן מיטגעהאלפן די גאנצע צייט אז פעדעפיילן זאלן זיך קענען דרייען אין די גאס. נישט נאר דאס, זיי האבן צוגעהאלפן, זיי האבן געהאלפן מיט געלט, זיי האבן געסטראשעט וויקטעמס, זיי האבן געסטראשעט טאטעס פון וויקטעמס, קוק אין וואסערא קאמיוניטי אונז לעבן, עס איז דא דא דער מאליג וואס ער האט א באטע זונות, נאר די טאטע איז א שטיקל רב, ער האט זיך געעפנט א בעסמעדרעש, זיין זון וואס אונז ווייס מיר האט געהאט דראגס, איך בין שוין געווען אין די קאנטרי מיט א צוויי יאר פאר מען האט אים געכאפט, בין איך געווען אין זיין קאנטרי, זיין טאטע האט דארטן געהאט א שטיקל. א אלטן בילדינג מיט אביסל לאנד, און די בחורים האבן מיר געוויזן, כ'האב געהאט פיקטשערס אויף מיין בלאג, מען פארקויפט דארטן עמטליך פאר בחורים דראגס, דאס אלעס האט מען געמעגט, דעמאלטס בין איך געגאנגען צו די פאליס אין מאנטיסעלא, און זיי האבן אים צוגעשפארט, דאס אלעס האט מען געמעגט, מען האט אים געטשארדזשט מיט די מינימום שבמינימום אז ער האט אריינגענומען א בחור אין קאר. ס'איז נישט אמת, ס'איז דא ווידיאוס אז ער האט זיי געהאט אין וואשינגטאן פלעיס אין א האטעל און זיי זענען געווען אויסגעטוהן, זיי זאגן אז ס'איז געווען זעקס בחורים פאר צוויי בעטן, ס'הייסט דריי בחורים אין א בעט, און ס'איז דא עקס-רעידעד ווידיאו, און אלעס וואס מ'האט אים געגעבן איז יעצט איז געווען א דיעל צוויי חדשים און ער בלייבט זעקס יאר א רעדזשיסטערד סעקס אפענדער, ניין א סעקס אפענדער בלייבט ער אויף אייביג נאר ער בלייבט אויף פעראול, דאס איז א דזשאוק, דאס איז ממש א דזשאוק. גערעכט. סאו איך זאל זאגן אז איך זאל יענעם מוחל זיין? דו האסט אומגעברענגט א קאמיוניטי. יעצט וויל איך ענק זאגן, זייטס נאך נישט אזוי העפי ווייל איך האב גרויסע מיטינגען מיט הויעכע אפישעלס וואס איך טריי מסביר צו זיין אזוי. טשארלס היינס האט אונז אלץ געפאפט ער קען נישט ארויסגעבן די אינפארמעישן ס'מוז זיין אלעס קלאוזד קעיסעס פארוואס? ווייל ווען נישט עט נישט זיין די קאמיוניטי עט זיין אין אפראר. ס'וועט באדערן די וויקטעמס. קודם האב איך מסביר געווען פאר די גאווערמענט שוין א לאנגע צייט און איך האלט צו אין איין זאגן, אונז ווייס מיר יעדן וויקטעם, פאר די גאווערמענט. אונז זעמיר די וואס אונז שטופט מיר מ'זאל גיין צו די פאליס. ווען נישט אונז וואלט מען צו די פאליס אויך נישט געגאנגען. סא אונז זעמיר די וואס אונז נעמען קרעדיט פאר דעם. גייט טשארלס היינס זאגן ער קען נישט ארויסגעבן די נעמען ווייל די וויקטעמס ווילן נישט. נאכדעם האב איך גערעדט מיט צענליגע וויקטימס, איך האב עס אלעס ריקארדעד און איך האב עס שוין אריינגעגעבן פאר די גאווערמענט, עז איט גאוס ביי געב איך אלעס אריין. איך האב געפרעגט דעם וויקטים, פארוואס ביסטו נישט געגאנגען, ער האט אסאך אמאל אויסגעזאגט דעם אמת זיי האבן באקומען געלט, אסאך אמאל אויסגעזאגט דעם אמת אז מען האט געסטראשעט די עלטערן, אסאך אמאל אויסגעזאגט דעם אמת מען האט זיי געסטראשעט, און ממילא זענען זיי נישט געגאנגען, אבער נישט ווייל זיי האבן מורא צו שטיין אויף א סטענד. איך האב גערעדט מיט צענליגע וויקטימס וואס זענען דורך דעם סטענד האבן געזאגט אונז זעמיר אזוי צופרידן, העלפט פון אונזער מענטל פראבלעמס איז אוועקגעגאנגען ווען אונז האמיר געקענט קאנפראנטן דעם חזיר און אים אריינז. און אלע גוישע בוקס האבן עס, איך ברענג עס נאך, און אונז פייט מיר די אלע זאכן, יעצט האמיר אריין גענומען טאמסאן דאס איז נאך ארגער, סאך ארגער ווי טשארלס היינס, טשארלס היינס איז געווען פון די מארינס, ער איז געווען א, ער איז געווען א קעריער מענטש, דער טאמסאן איז ממש גארנישט, ממש א גארנישט, און למעשה ער טוט נאך די זעלבע זאך, אונז ווייסן מיר פונקטליך ווי אזוי מען טוט. געלט פילטערן די געלט אריין צו זיין ארגענעזעישן וואס ער שרייט ער האט קיינמאל נישט געוויסט אז די חברה זענען ווער זיי געבן אריין די געלט ס'איז גוט און איך זאג פאר די פעדערל גאווערמענט קוק אהער וואס פאר אן עבירה עטס טוטס עטס האטס געהאלטן דארטן טשארלס היינס אונז האמיר דיך געזאגט ער ברענגט אום די קאמיוניטי ווען עטס האטס דיסיידעט שוין יא צו נעמען עהם ווי מ'זאגט אויפן צימבל איז ער שוין צו אלט עט זיך אדער נעמען דאס לעבן אדער שטארבן פון א הארץ אטאק עט זיך אווער דראגן עפעס עט ער טוהן ווייל ער עט נישט גיין זיצן מיט די פארברעכער וועם ער האט איינגעזעצט. און אפילו ווען נישט וועט מען אים געבן אימיוניטי מיטן פארדאן, וואטש עס צו. דערווייל האט ער אומגעברענגט די אידישע קאמיוניטי טאטעלי. ווען נישט דאס וואס אונז שלאגן מיר זיך אביסל, וואלט דאך דאס געווען אלעס באהאלטן אינמיטן, לכתחילה. זאג איך אים יעצט גייט מען לאזן טאמפסאנען טוהן די זעלבע זאך, ער וועט זיצן דארטן אפאר יאהר, און מ'וועט אים אריין פעפערן גרויס געלט פון אלע זייטן, אויף דעם נעם איך א דיסקלעימער, ווען נישט קען איך האבן א לאוסוט, ווייל דאס דארף מען קענען פראוון, און זיי זענען גענוג קלוג און זיי ווייסן וויאזוי צו טוהן, אבער למעשה, ער, ער איז נישט געווארן אן אוהב ישראל פלוצלינג. מען האט דאך נישט געוואוט פאר אים, מען האט דאך אים באשמוצט, מען האט געזאגט אויף אים ד'ערגסטע זאכן, פלוצלינג דעם נעקסטן טאג איז אריין פון סאטמאר עפעס באלד פופציג אלפן, און נאך געלט, ער איז נישט געווארן קיין אוהב ישראל אוט אוו לאוו, ער האט געזעהן, ליסען, דו האסט א פאזישען, דו קענסט מאכן מיליאנען, הו קעירס פאר ברוקלין, מען האלט אין איין שיסן מענטשן, מען האט יעצט געשאסן צוויי פאליס, ס'איז לעבעדיג, דאז הי קעיר? ניין, עט זיך אנפילן די טאשן, און נאכדעם וועט ער גיין וואוינען ערגעץ דאון סאוט. סא איך שריי די גאנצע צייט צו די פעדערל גאווערמענט ווי אר אין דזשעפערדי און זיי הייבן שוין אן צו הערן, יעצט ווען ס'איז געווען די קעיס פון מאליק זענען זיי אויך אונטערגעשפרינגען, צוויי חדשים האט מען געגעבן פאר איינעם וואס האט געהאט זעקס בחורים סא ווידעא ווי ער גייט אריין אינעם האטעל ווי ס'איז דא עקס רעיטעד מאוויס דיס איז די פאנישמענט? יו מייט עס וועל גיוו הים נאטינג געב אים אביסל טשיז קעיק מיט אביסל סאור קריעם. און די גאווערמענט הייבט אן צו פארשטיין און זיי זיצן שוין דארטן ווי מען דארף, ס'איז ס'איז שוין געווארן לעבעדיג, איך וויל נאר נישט רעדן צופיל, ס'קען נישט מער אזוי אנהאלטן, דער אבן עזרא איז אמאל געווען ביים טייך און די ווינט האט געבלאזן האט אים אריינגעבלאזן אלע קליידער אין טייך, האט ער זיך גענומען טאנצן פאר שמחה, פרעגט אים א תלמיד, רבי האסט דאך נישט וואס אהיימצוגיין מיט, זאגט ער לערן דיך אויס, דער זייגער גייט אראפ ביז זעקס, נאך זעקס ווען ס'איז שוין נישט דא ווי צו גיין מוז ער זיך אויפהייבן, אז איך בין שוין אזוי ארעם כ'האב שוין נישט קיין קליידער אהיימצוגיין יעצט גייט זיך אנהייבן מיין מזל צו בליען.

ער איז א טיפש פון א בהמה, ווייל דאס געלט גייט נישט קומען פון אים, דאס געלט גייט קומען פון קהל'ס געלט, זיין טאטע איז א רב און ער וועט מאכן א גאנצע קעמפעין, און ווען מען פארוואס זאל ער נישט גיין אראפציען קינדער די הויזן אין די גאס, פארוואס? ער האט באצאלט דערפאר א פרייז? איך האב דיך געוויזן יעצט, א בחור פון צוואנציג יאר האט געהאלטן ביים רעיפן א מיידל און זי אוועקטראגן מיט א קאר און כ'ווייס נישט וואס נאך ער וואלט געטוהן מיט איר, און אפשר וואלט ער איר געהארגעט נאכדעם ווען ער האט געפינישט רעיפן. און אזא זאך האט מען שטיל געמאכט, און יעדער איז דא א פארטנער, אלע בלאגס, די נוספעיפער האט אויפגעהערט צו שרייבן, די פאליס וויל שוין נישט וויסן ווער ס'איז, הגם איך ווייס שוין ווער ס'איז ווייל מענטשן פון פלעטבוש קענען אים, און דאס איז א וועג? איך שרייב, איך שרייב פאר די עף בי איי, עט די ענד אוו די דעי מיר ווערן א ווידזשילאנטיען קאמיוניטי ווייל אונז קען מען נישט צוקוקן ווי מ'הארגעט אוועק אזויפיל קינדער פאר גארנישט, און אז אונז האבן נישט קיין רעכט צו זאגן א ווארט, העי, זעמיר דאך שוין עניוועי אין טראבל. סאו וואס איז שוין די ביג דיעל? איך האב זיי מסביר געווען די אייסיס איז אן ארגענעזעישן וואס זיי האבן זיך געגרינדעט אמעריקע האט זיי צוגעהאלפן ווייל זיי האבן נישט געוואלט שיקן טרופס אויף די מידל איסט און די אלע אראבישע פלעצער זענען זיי געגאנגען זיי האבן געהאלפן אייסיס איי די טיפש די אייסיס גייט דאך דיך אויכעט מארגן באגראבן סאו טאמפסאן נעמט געלט אז מען זאל באגראבן אונזער קאמיוניטי די זעלבע חברה גייען כאפן זיין טאכטער אויכעט זיי קעיר נישט די קאלער די קאלער דאזענט מעיק א דיפרענס טו דעם יעדער ווערט דא א נואף א רעיפיסט. סא עניוועי האט אמעריקע געהאלפן די אייסיס זאלן זיך אויפבויען, ווען נישט מאדער ראשא וואלט אמעריקע געווען יעצט אונטערטעניגט אונטער אייסיס, נאר אזוי ווי אונזער פרעזידענט איז דאך געווען ביזי אריינצוקוקן יענעמס אחור אריין צו מאכן די דזשענדער מערידזש אז ער זאגט נאך גאנץ אמעריקע זאל עס אננעמען איז במילא אז ער איז געווען ביזי מיט די שטותים האט זיך די אייסיס אויפגעבויעט און מען האט נאך צוגעהאלפן פון אמעריקע און זיי זענען שוין דא אין אמעריקע און זיי וואלטן איבערגעקערט אזוי ווי זיי האבן איבערגעקערט פראנקרייך וואלטן זיי איבערגעקערט מאנהעטן אויכעט. און וואס קערט ער? ער וועט האבן זיין סעקיוריטי פאר די רעסט אוו היז לייף. דאס איז אונזער וועג אויף פאליטיקס. ער איז געקומען אמאל דער רשע, ער האט געהאט אינטערעסע אז זיי זאלן נישט איבערנעמען די וועלט, און ער האט געהאט אינטערעסע זיי זאלן נישט איבערנעמען סיריע, און ער האט זיי אזאלעכע מכות געגעבן, ווען איר ליינט אין די בלאגס וואס ער טוט דארט, ער באמבעדירט שפיטעלער אויכעט, זיי באהאלטן זיך דאך אין שפיטעלער, אה יומענעטעריען מען דארף העלפן קראנקע, ער זאגט כ'האב ענק אלע אין דר'ערד, ער האט אראפגעשאסן שפיטעלער איינס נאך עס אנדערע. ער האט געמאכט דארט אזא חושך כפול ומכופל אז ס'לאזט זיך נישט זאגן. האט ער איין טאג אליינס באמבארדירט אַכצן הונדערט פון זייערע פלעצער. און זיי זענען פיניש. יעצט איז שוין נאר א מעטער אוו טיים. דעיר פיניש. דעיר ווייפד אוט. ווען נישט רוסלאנד וואלטן זיי געווען דא אין אמעריקע. זיי וואלטן איבערגענומען גאנץ אמעריקע. ס'איז ארויסגעקומען יעצט א בוק פון היטלערן ס'הייסט מיין קאמף. כ'האב ענק שוין געזאגט. איך גיי רופן מיין מלחמה אויך ניטשע מיין קאמף. זיבעציג יאר האט מען עס נישט געטארט פאבלישן, מען האט עס יעצט געפאבלישט, איך ווייס אז די גאנץ דייטשלאנד זאגט, איך וואלט אייך געוואלט איר זאלט גיין אויף די בלאגס און קוקן די ריעקשאן, זיי זאגן דער מענטש איז געווען הונדערט פראצענט גערעכט, ער האט געהאט סערטען פאליסיס וואס האט געפעלט און ער האט עס געוואלט שטעלן אויפן פלאץ, יעצט איך זאג נישט ער איז געווען גערעכט, ווייל ער האט געהאט א פריוואטע שנאה אויכעט אויסצוהארגענען אלע אידן, איז איך זאג נישט אז ער איז געווען גערעכט חס ושלום, איך זאג נאר אז יו נאו, מען וועט אמאל ליינען. פארוואס אמעריקע איז געפאלן, די דאונפאל אוו די יונייטעד סטעיטס, וועט מען זאגן, העי, די מענטשן זענען געווען גערעכט, זיי האבן אזויפיל געליטן אונטערן נאמען פון פרידאם, אונטערן נאמען פון דזשאסטיס, און ממילא האט מען נישט געקענט מער דא וואוינען, דא וועט זיין א מורא'דיגע דאונפאל, און ס'איז שוין דא א דאונפאל, ס'איז דא איבעראל שיסט מען פאליס און מען שיסט אפישעל מענטשן, דיס קענט גאו אן לייק דיס, און נאכדעם איז דא נאך א זאך. דער גוי ווערט דאך אויך אן אנטיסעמיט. שטעל דיר פאר ס'איז געווען דער עפשטיין אין פלארידע מיטן אייגענעם אינזל, וואס מיט זיינע מעידס צוזאמען זענען געווען די גרעסטע מענטשן פון די וועלט, און אויכעט דער אלן דערשאוויץ וואס האט פארקויפט יעצט זיין עיסטעיט ווייל ער האט נישט קיין געלט צו באצאלן די לויערס. דער מענטש האט אונז באפרייט ברוך מותך דעם חזיר אין די שטאט. דו פארשטייסט וואס דא גייט פאר? יעצט, ווען דער עפשטיין וואלט געהאט זיין עיסטעיט אין ניו יארק, אדער אין ברוקלין, קען ער נאך ווייטער עקזיסטירן. ער וואלט נישט געדארפט גיין זיצן א יאר מיט עפעס חדשים אין דזשעיל. ער וואלט נישט געדארפט באצאלן דאס געלט פאר דערשאוויץ. יעצט אלן דערשאוויץ, ווען ער קען אריינברענגען דעם קאורט וואס ער גייט האבן, וואס מ'סוט אים, די מיידלעך, אז ער האט געטאטשט אסאך מיינערס, ווען ער קען דאס ברענגען אין ברוקלין דארף ער נישט האבן קיין געלט. ער שיקט אריין טאמפסאנען א טשעק אונטערן טיש און ס'פארט אלעס. און דער גרעסטער פארברעכער אין דעם גאנצן קאורט סיסטעם איז אדיעלע, ער איז היינט געווארן פון די גרעסטע מענטשן אין די באר, שטעל דיר פאר וואס דא טוט זיך, די באר מיינט מען נישט ווי מ'שיכור'ט, די באר מיינט מען ווי ס'איז דא די לאו סיסטעם, ס'איז אזוי קאראפטעד פון קאפ ביז פיס פון אויבן ביז אראפ, כ'האב זיי געזאגט, מען האט גע'גנב'עט געלט פון די קינדער, איז איינעם האט מען איינגעזעצט ווייל ער האט זיך נישט געקענט ארויסדרייען, דאס איז שעלדען סילווער, און דער צווייטער גנב איז. אין בארא פארק, דער אסעמבלימאן, און ער דרייט זיך ווייטער אין די גאס, מען האט געמאכט א מארלענד קאמישן מען זאל עהם אינוועסטיגעיטן, איז געגאנגען דער גאווערנער האט עס מבטל געווען, איז געווען יעצט א גאנצע הירינג צו דער גאווערנער האט א רעכט עס מבטל צו זיין, איז געבליבן אז יא ער האט א רעכט, די קאראפשן איז פון אויבן ביז אראפ, און ווי לאנג קען אזא קאראפטעד גאווערמענט אויסהאלטן? אזוי לאנג ווי רוסלאנד האט אויסגעהאלטן, ס'האט אויסגעהאלטן אפאר הונדערט יאר, און נאכדעם איז געווארן א מרידה, און נאכדעם האט מען עס געדרייט, מען האט געוואלט זיין ווי מען זאגט. אויס קאראפשען אבער ס'איז צוריק געקומען קאראפשען, דער היינטיגער פירער דער זעלבער קאראפטעד, ער האט געהארגעט מענטשען, ער טוט וואס ער וויל, ער לאכט פון די וועלט, און ווי לאנג וועט עס אויסהאלטן? ביז מ'וועט אים אראפ שיסן אזוי ווי מ'האט אראפ געשאסן סטאלינען, אזוי וועט עס גיין, דאס איז היינט די וועלט, ס'איז אלעס איז קאראפטעד קאראפטעד קאראפטעד, און אונז זאג מיר פאר די fbi ליסן דו ווילסט זיין קאראפטעד טו וואס דו ווילסט, איינער גנב'עט געלט פון די IRS טו וואס דו ווילסט, איינער איז אריבערגעפארן א רעד לייט, טו וואס דו ווילסט, אבער דו רעדסט דא פון סעיפטי פון טשילדרען, און דו רעדסט דא פון רציחה, איך האב זיי געזאגט איך וויל נאכאמאל וויסן ווער האט געהארגעט שטארק, איך וויל וויסן ווער האט אים געהארגעט, זעמיר אונז טאקע אזוי נישט צו די זאך אז אונז קעמער שוין נישט דערגיין ווער ס'האט אים געהארגעט, איז דיס וואט העפענד טו די לאו סיסטעם אוו דיס לאוולי קאנטרי יונייטעד סטעיטס אוו אמעריקע, דאז איט מין ווי אלל העוו טו סטארט גאוינג וויט איליגעל גאנס? דיס איז דאך א דזשאוק וואטס גאוינג אן. עניוועי, זיי הייבן אן צו פארשטיין, מיר זעהן ווי לאנג ס'וועט דויערן אז זיי זאלן כאפן, ווייל ביי זיי גייט אזוי, קודם מוזן זיי עס פארשטיין, נאכדעם דארפן זיי מאכן א פאנד, און נאכדעם דארפן זיי אונטערקויפן אפאר מענטשן זאלן מיטארבעטן אז זאלן קענען האבן וויטנעסעס, און נאכדעם דארפן זיי געבן אפאר מענטשן אימיוניטי, ס'זאל זיין ווער ס'זאל רעדן, און נאכדעם און נאכדעם און נאכדעם און נאכדעם, און דאס דויערט פינף ביז צען יאר, און נאכדעם וועלן זיי כאפן איינעם וואס ער איז שוין לאנג לאנג לאנג עבר זכרו מן העולם. אזוי גייט עס דער ביזנעס, און אונז זאג מיר אז אונז זעמער סעקיור, אונז האמער א לאו סיסטעם, און אונז האמער אלעס וואס מען ברויך פאר די מאוסט וויכטיגסטע זאכן, האמער גארנישט, וואס האמער? מען האמער א לאו סיסטעם וואס קען קומען איין די עי און אפהארגען א גאנצע בארא אזוי ווי ברוקלין, און די זעלבע אויך איז דא אין די אלע אין די קליינע שטעט אין אפסטעיט ניו יארק. ס'איז די זעלבע אלל אווער. סאו ליסען, איך זאג פאר די גאווערמענט, איך האב איין עצה, נעם טשיילד סעקשועל אביוז ארויס פונעם די עי'ס אפיס. ס'זאל זיין אזוי ווי אן עקסטערע קאמישען, און דא ווער ס'העט זיך אריינמישן, ס'זאל זיין אויף א פעדערעל לעוועל, ווער ס'העט זיך אריינמישן זאל גיין זיצן אין דזשעיל, און אויכעט ווער ס'העט נעמען געלט,

די גבורה פון אמעריקע איז אז זיי האבן אזא קאראפטע סיסטעם, ס'איז גארנישט ווערד, און זיי רעדן איין פארן עולם אז זיי האבן א סיסטעם. דאס איז אונזער גבורה. אונז קען מען נאך איינרעדן דעם גאנצן עולם. אין אמעריקע איז עס א ארץ זבת חלב ודבש. די זעלבע קאראפשען ווי איבעראל. ווערעווער יו פוט יור פוט אין, זעהסט עס. אין נארט מיאמי ביעטש האט געדויערט אנדערטהאלבן יאר צו וויפיל מען זאל כאפן דעם פארברעכער, זיי האבן עם נישט געקענט דען כאפן? כ'הער אז די אידן אליין האבן אונטערגעקויפט מען זאל עם נישט כאפן ווייל ס'איז א מורא פאר די שכנים. ס'דא עפעס יעצט א עפעס א פארקינג לאט וואס איך הער מען ברעכט דארט איין יעדע קאר, מ'האט שוין אריינגעשטעלט מען זאל נישט קומען דארטן, נישט איבערלאזן די קאר. דאס איז אין נארט מיאמי ביעטש, דאס איז דארט וואו די רבנים האבן געזאגט אז מ'טאר נישט גיין. אבער אזוי איז עס, אז מ'לעבט קאראפטעט מיט אלעם, לעבט מען קאראפטעט מיט דעם אויך. יעצט זעמיר צוריקגעקומען צום וויזשניצער רבי, און מ'וועט צוריקקומען צו די אלע רבי'ס. יעצט, דער וויזשניצער רבי איז זייער א קאראפטירטער חברה'מאן פון קאפ ביז פיס אייביג געווען. נישט דא אין חסידות נאך אזאלעכע קאראפשענס ווי דער וויזשניצער רבי. טאמער איז עס געווען א איד א גביר, למשל אזוי ווי פנחס קליין, מ'האט אים געזאגט אז ער האט געטאטשט אן אשת איש, האט ער געזאגט אז פון היינט מאל אן ווען ער פארט ארום מאכן דיעלס זאל ער מיטנעמען זיין איידעם. זיין איידעם וועט אים וואטשן. זיין איידעם זיצט און ווארט אויף קעסט. א קאראפטירטער מענטש. טאמער איז אבער געווען אן אנדערער. אוי, ווארפטס אים ארויס, ווארפטס אים. ביי אים ארויסצואווארפן א מענטש איז געווען אזוי גרינג, אזוי ווי א פרוי וואס זי שיילט אפ א צוויבל און זי ווארפט ארויס די שאלעכץ. מענטש האט זיך נישט גערעכנט מיט קיינעם. ווען ס'איז געקומען צו זיינע קינדער, האט מען זיך אנגענומען פול פארס. ניין, ס'איז אבער דאך רבי'שע קינדער. ס'האט מיר איינער דערציילט ער איז אריין, ר' מאטעלע האט אים געבעטן ער זאל אים געבן געלט פאר דודי האגער וואס איז געפארן וואוינען אויף לאנדאן, ער דארף קויפן א הויז, זאגט ער אים רבי ער האט דא צוויי הייזער ממש ווי מען קומט אן אויף וויזשניץ, ס'יעדעס הויז איז ווערט, דעמאלטס געווען ווערט מסתם פיר פינעף הונדערט טויזענט דאלער, זאגט ער רבי כ'האב אן עצה ער זאל פארקויפן דעי הויז און זאל זיך קויפן אין לאנדאן וואס ער וויל, זאגט אים דער רבי ניין ביי רבי'שע קינדער גייט נישט אזוי אז מען פארקויפט, מען קויפט נאר און מען פארקויפט נישט. פארשטייסט? אויב מ'איז אים געקומען זאגן אז סרול האגער טוט וואס מ'טאר נישט האט ער עס נישט געוואלט הערן. ער האט געהאט זיין סעלעקטיוו ליסטנינג. יעצט, איך האב דעם מענטש אריינגעשיקט זייער אסאך מאל מענטשן וואס איך האב געוואלט אז ער זאל וויסן וואס מ'טוט דא, וואס דא גייט פאר. ס'איז געווען איינער וואס איז אריין צו אים און מ'האט אים אלעס איבערגעגעבן. מ'האט אים איבערגעגעבן וואסערא שייגעץ סרול איז, מ'האט אים אויך איבערגעגעבן אז מ'האט מיך נישט אריינגעלאזט, איך האב נאך דאס קוויטל פון אסאך יארן צוריק. און וואס מיינסטו האט ער געטון? ער האט געהאלטן אין איין זאגן פאר מיין קאזין שלום ראזענבערג, דארפסט זען אז נחום זאל זיך איבערבעטן מיט סרול האגער. געהאלטן אין איין זאגן, דארפסט זיך אראפזעצן און דארפסט זיך איבערבעטן. איך זאל אים איבערבעטן. דו הערסט וואס דא טוט זיך? האט אים שלום ראזענבערג געזאגט, סרול האט געווארפן דעם ערשטן פאנטש אויף נחומ'ן, ס'איז נישט געווען פארקערט, סאו פארוואס דארף ער אים איבערבעטן? קיצור, ויהי כאמרם אליו יום ויום, באמרם אליו יום ויום, ר' מאטעלע האט אים אנגעהויבן משוגע צו מאכן. איינמאל זאגט ער פאר סרול'ן דו ווייסט דאך דיין טאטע וויל מ'זאל זיך אראפזעצן, און איך בין דער איינציגער וואס כ'האב א שפראך מיט נחומ'ן פון וויזשניץ ווייל פון וויזשניץ טראסט ער דאך קיינעם נישט, יעצט וויל איך הערן וואס דו ווילסט. יעצט סרול האט דאס אפגעלערנט אז כאילו איך פייגער צוריקצוקומען אויף וויזשניץ, און ממילא איז ער מיין באלעבאס. געט ער א זאג פאר שלומ'ן, איך האב איין עצה. קודם זאל ער צושפארן דעם האטליין אויף א האלב יאר, נאכדעם אז ער האט צושפארן העט מען זיך אראפזעצן זעהן וואס ער וויל און וואס ער וויל נישט. זאגט אים שלום איך פארשטיי נישט, ער זאל צושפארן א האלב יאר נאכדעם העט מען זעהן? ער איז נישט אינטערסירט צו מאכן שלום, דיין טאטע שטופט אז מען זאל זיך אראפזעצן ווייל דיין טאטע ווייסט וואס גייט פאר, און ס'איז אים נישט קיין כבוד אז ער האלט אין איין הערן ווי זיין זון איז אויפן האטליין. איך ווייס קלאר אז די אלע וואס האבן געגעבן ר' מאטעלע'ן פרישטיק דארט און די בחורים פלעגן אים לאזן הערן שטיקלעך פון האטליין, זיי פלעגן מיר זאגן דער רבי הערט אויס פונקטליך, און איינמאל האט ער געטראפן מיינס א קרוב משפחה א גאר א קרוב משפחה און פרעגט ער אים, זאג מיר נחום רעדט נאך אלץ אויף וויזשניץ? האט מיין קרוב משפחה געזאגט ער רעדט נישט אויף וויזשניץ ער רעדט אויף די חזירים פון וויזשניץ. עפפס. דאס האט דעם רעבן מורא'דיג אויפגערעגט. ס'האט אים זייער אויפגערעגט ווייל ער האט פארשטאנען אז יענער מיינט אים צו זאגן רעבע ס'איז דיין זון ישראל אויף וועם ער רעדט, ער רעדט נישט אויף וויזשניץ. קיצור ער האט שנעל געענדיגט מיט יענעם און ווייטער געגאנגען. ס'איז א חיה פון וואלד געווען אלע יארן. איז עניוועי איז ער געגאנגען און ער האט געזאגט דער שלום זאגט פארן רב לעבן איר האט געגעבן דעם ערשטן פאנטש, נחום איז זיך נישט אינטערעסירט איבערצובעטן דא נאר א פראגע, די רבי האלט אז ס'איז אים נישט קיין כבוד אז נחום ראזענבערג זאל האבן דעם רב פון וויזשניץ יעדע פאר וואכן אויפן טעלעפאן, אבער נישט נחום ראזענבערג וויל זיך איבערבעטן, סא דו האסט געווארפן דעם ערשטן פאנטש און יעצט ווילסטו נחום ראזענבערג זאל צומאכן און אויף א האלב יאר נאכדעם וועסט דיך אראפזעצן מיט אים? נאכדעם איז שוין נישט דא אויף וואס זיך צו זעצן, ווען ער שפארט צו א האלב יאר איז די געים אווער, האסטו געווינען. און נאכדעם זאגט ער אים איך וויל דיך פרעגן נאך א זאך. מילא איך, זאגט שלום ראזנבערג, איך בין אונטערגעווארפן אונטער דיר ווייל סוף כל סוף ביסטו דאך אונזער רב, אבער פארוואס זאל נחום ראזנבערג זיך בכלל אראפזעצן מיט דיר, פארוואס זאל ער צומאכן דעם האטליין? ווייל דו האסט אזוי געוואלט? ער האט מיט דיר גארנישט, ער האט נישט מיט וויזשניץ גארנישט, ער האט מיט דיר גארנישט. בקיצור, מען האט מיט דעם סרול האגער נישט געקענט רעדן ווייל ס'האט זיך אים צוגעדאכט, דאס גייט צוריק זיבן אכט יאר צוריק אז איך שטיי אזוי שוואך אז איך וויל מיך שוין גאר איבערבעטן. שפעטער, און דאס אלעס איז צוגעקומען צו ר' מאטעלע'ן. איך האב געהאט א מענטש וואס ער פלעגט איבערגעבן אלעס פאר ר' מאטעלע. יענער מענטש וויל נישט מען זאל וויסן ווער ער איז ווייל ער געהערט דאך נאך צו וויזשניץ. למעשה, ר' מאטעלע האט קיינמאל אים גארנישט געענטפערט קאנסטראקטיוו. ער האט אים נאר געזאגט מען דארף זעהן, מען דארף זעהן, מען דארף זעהן דער זאל צושפארן, מען דארף זעהן אז מען זאל זיך אראפזעצן. ר' מאטעלע איז געווען פונקט אזוי קאראפטעד ווי סרול'ן. נאר סרול האט געכאפט די ערווין געשטיפט. און געטאטשט פרויען ועוד יפה, און ר' מאטעלע ווייס איך נישט צו ער האט דאס געטון צו נישט, אונז האמיר נישט קיין היסטערי אויף אים, כ'ווייס ער איז געווען אין פאפא און איז געווען אין סאטמאר, געלערנט דא אפאר וואכן און דארט אפאר וואכן, איי דאנט נאו. באט למעשה די אונטערשטע שורה, דער מענטש האט געוואלט צושפארן דעם האטליין פארוואס? ווייל זיין סרול איז געלעגן אויפן האטליין און ער האט געוואלט זיין שמוץ פארדעקן, פרעגט מיינס א קרוב משפחה ער רעדט נאך אויף וויזשניץ? זאגט אים יענער רבי ער האט קיינמאל אויף וויזשניץ נישט גערעדט, ער רעדט אויף די חזירים פון וויזשניץ. איז במילא פרעגסטו וואס איז דאס אנדערש פון שטיינעמאן? שטיינעמאן טוט א אן עבירה וואס דאס האט צו טון צו מען זאל יא גיין אין מיליטער צו נישט, במילא דאס איז אזא זאך וואס מען דארף זיך מיט אים אראפזעצן. ר' מאטעלע טוט אן עבירה וואס יעדעס יונגעל ווערט געטאדזשט וועגן דעם ווייל זיין זון שרול איז א חזיר וויל ער דאס בעקן און במילא דארף מען דאס מוחה זיין. מיין מלחמה איז נישט צו מען זאל יא גיין אין מיליטער צו נישט, די מלחמה איז צו א יונגל פאר ער גייט אין מיליטער ווען ער וואקסט אויף ביי די צוויי און דריי און פיר יאר, צו מען זאל אים מאלעסטן אין די מקווה, צו מען זאל אים מאלעסטן אין חדר, צו די טיטשערס זאלן מאלעסטן די מיידלעך, און דאס איז אונזער מלחמה זאל מען זיי האלטן סעיף, און אז ר' מאטעלע שטעלט זיך צו צו די חזירים פאר וואטעווער ריזען איט שוד בי, ברעכט ער אונטער אונזער מערכה. דארף מיר אונז אויף דעם מוחה זיין. יעצט שטיינעמאן נעם איך מיך אן פאר אים, ווייל שטיינעמאן איז א תלמיד חכם און מען באליידיגט אים פאר גארנישט, און מען ברעכט אונטער אידישקייט מיט דעם, און ווילן זיי נאך יעצט די וויזשניצער חסידים איך זאל נאך איבערבעטן ר' מאטעלע'ן אויכעט, ס'הייסט איבערבעטן? מען הרג'עט אפ קינדער די לעצטע אכט ניין יאר, כ'האב מיך געשלאגן, און ער האט געוויסט איך האב פראבלעמען, איך האב אים אפילו געשיקט אמאל א מעסעדש מיט די מענטש אז מען האט מיך ארויסגעווארפן פון די קהילה אויכעט, האט ער געזאגט איך זאל זיך פארגלייכן מיט די קהילה. ס'א מורא'דיגע זאך, וואס דארף ער זיך אריינמישען? פארגלייך דיך מיט די קהילה. די חזיר די ר' מאטעלע מ'האט ביי מיר ארויסגעשלעפט צען דאלער ווען כ'האב געמאכט קוים פרנסה, ווייל בנימין בוקסבוים האט געזאגט די רבי דארף לעבען דו ביסט געווען א מולטי מיליאנער, דעמאלטס איז גוט געווען מיינע צען צען דאלער א חודש, נאר יעצט ווען דאס טוט מען אז איך זיך איך זאל זיך פארגלייכען מיט קהל. ס'איז דא דא איינער דער וויזעל ער איז דא דער שמש אין וויזשניץ. לויפט מיר נאך אין די גאס נאך היינט, יעדער האט שוין אויפגעהערט, ער שפייט נאך און שרייט נאך מיט אלעם, וואס? ווער ביסטו? איז געווארן שמש? סתם ביליגע מענטשן, מארמאראשע פאוער, זאגט ער איך זאל זיך פארגלייכן, כ'האב מיך נישט פארגליכן, כ'האב איבערגעלאזט דאס געלט, די אלע יארן וואס כ'האב געצאלט מעמבערשיפ, כ'האב מיר געקויפט א קרקע אין ארץ ישראל, איך פארגלייך מיך נישט מיט קיינעם, סאו הייבט יעדער אן אז איך זאל נאך איבערבעטן ר' מאטעלע'ן אויך. דער מענטש איז א קרוק, א גנב, א פארברעכער, ער ווייסט ער בעקט די חזירים און פארטיג. און הועווער געיוו שרול האגער א ראנג מעסעדזש אז איך, מיט זיבן יאר צוריק, אז איך האב מיך דעמאלטס געוואלט איבערבעטן, איך האב מיך קיינמאל נישט געוואלט איבערבעטן. מיר איז גוט געווען אז ס'זאל זיין א מלחמה, ווען מען בעט זיך איבער וואלט מען נישט געהאלטן אין ערגעץ שוין. לויט די התדרדרות פון די דורות, ווען מען בעט זיך ווען איבער, וואלט שרול האגער שוין אפישעלי אריינגעקומען היינט אן א הויזן אין בית מדרש. זיין טאטע איז דאך בלינד זעט ער דאך נישט. ס'איז א דזשאוק וואס דא איז פארגעגאנגען. איז נאכאמאל, צו מאכן קורץ די זאך, אז מען באליידיגט א תלמיד חכם טוט מען מורא'דיג וויי, אויב דער תלמיד חכם שטערט אין א זאך וואס מען שלאגט זיך פאר קינדער און ס'וועט ארויסקומען א מכשול, דארף מען עס אפשטעלן. אויב די מלחמה איז צו מען זאל יא גיין אין מיליטער צו נישט, און יענער איד האלט אז ס'איז יא גוט צו גיין אין מיליטער און אנדערע האלטן אז ס'איז נישט גוט, דארף מען זיך אראפזעצן מברר זיין הצדק עם מי, נישט ארויסגעבן בריוון אויף יענעם. אבער אויף דעם איז קיינער נישט מחולק אז א קינד טאר מען נישט טאטשן נישט מזנה זיין מיט נישט מיט א נישט א יונגל און נישט מיט א מיידל און מען טאר עס נישט טון מיט א בחור אויך נישט אויף דעם איז יעדער מודה סאו דאס איז אן אנדערע מין מלחמה דא איז נישט דא קיין קוועסטשען מארק צו איך בין גערעכט צו נישט און ס'איז נישט דא א קוועסטשען מארק צו ר' מאטעלע איז נישט גערעכט צו יא אבער ביים גיין אין מיליטער אה שטיינעמאן זאגט איך האב נישט קיין אנדערן וועג סאו וואס ווילסטו זאגן אז ר' מאטעלע זאגט אז אזוי ווי סרול מוז זיין רבי מעג ער זיין א זנאי אויכעט? אזאנס איז נישט דא, און איך האף אז דאס קלעריפייט די גאנצע לופט וואס אסאך מענטשן זענען געווארן זייער צוקאכט יעצט. די קלעריפיקעישן איז פשוט, די מלחמה וואס אונז האמיר מיט די רבנים און מיט די רעבעס איז א זאך וואס דאס איז אסור על פי תורה אן קיין שום מחלוקת. דאס וואס עטס פירט צו א מלחמה מיט שטיינעמאן איז דא צוויי וועגן, ער זאגט אז ס'איז יא גוט און אנדערע זאגן ס'איז נישט גוט, ממילא קען מען נישט קומען רציחות שרייבן פאשקווילן, ביסט נישט אין זיין סיעט, ווייסט נישט די פראבלעמס. סאך מענטשן קומען מיך אפ, דו רעדסט צו גרעפיק, דו רעדסט הער, דו רעדסט אהין, נישט היינט, אמאל. פלעג איך זאגן, הער אויס מיינע טעלעפאונס איין וואך, עסטו קראנק ווערן. עסטו הערן ווי א מיידל זאגט דער ברודער האט מזנה געווען, דער אייגענער טאטע שלאפט מיט איר, פון די צוועלף איז שוין איינער דער דיין, דאס איז שוין א דיין פון סאטמאר, פון די חשוב'סטע. ער האט געשלאפן מיט די טאכטער, זי איז קראנק געווארן גראד נאך די חתונה, און זי האלט אז ער שלאפט יעצט מיט די צווייטע שוועסטער, און מען האט געהייסן דעם דיין, ער מוז גיין פאר טערעפי, מען וועט מאכן א שווייג, דאונט ווארי אבאוט איט. אנבעליוועבל! סאו יעצט פארשטייט עטץ? נישט נאר איך האלט נישט ביים איבערבעטן מאטעלע, נאר איך האלט ביים ווייטער פראקלעמירן אז ער איז א לאו-לייף, א ציגאנער, א דזשיפסי, ער האט געבעקט זיינע קינדער כאטשיג זענען חזירים, זיינע אייניקלעך כאטשיג זענען חזירים, און אים באדערט גארנישט אז קינדער זאלן זיין סעיף עז לאנג עז זיינע קינדער ווערן מיליאנערן און זיי וועלן זיין אנשי שם, דעטס אלל הי'ז וואריד אבאוט. ס'איז נאך א מזל ער האט אפאר ערליכע קינדער, ער האט למשל דעם משוגענעם אין גיבערס, דער איז אן ערליכער נאר אביסל א צופירלטער, ער איז אזוי ווי זיין טאטע איז געווען מיט פופציג יאר צוריק, און נאכדעם האט ער דא דעם רבי יצחק יוחנן וואס איז א צדיק, ער האט דארט ווען די אלע חברה חזירים וואלט געווען אן אומגליק, ער האט אין מאנטריאל דעם אהרן האגער וואס ער איז דארטן רב האט אפגע'גנב'עט דעם לאקס און דער רבי האט געהייסן אים עס איבערשרייבן צוריק דאס הויז און דערווייל האט ער באצאלט אנדערטהאלבן צו צוויי מיליאן דאלער פארן גוי ווייל דארט האט ער נישט געקענט זאגן איך בין ר' שרולצע'ס אן אייניקל און איך וועל דיך נוקם זיין. קאם אן מיט די שטותים רבותי ס'הערט שוין אויף, טריי צו אנדערסטענד די דיפרענס, יעצט לאמיר גיין ווייטער. יעצט פונקט ווי אונז געפינמיר אין די גמרא אז דוד המלך האט געהאט צוויי חטאים, ולא עלתה לו, דער אייבישטער האט אים מוחל געווען, שאול המלך האט געהאט איין חטא און דער אייבישטער האט אים נישט מוחל געווען, ער זאגט דארטן דער נביא פארוואס ווייל דוד המלך איז נישט געווען קיין חטא בדבר המלוכה, ס'איז געווען פריוואטע חטאים, שאול המלך אונז ווייסט מען דער אייבישטער האט געזאגט, געזאגט אז ס'איז דא דריי זאכן וואס מען דארף טון ווען מען קומט אריין אויף ארץ ישראל, איין זאך איז צו שטעלן א מלך, דאס צווייטע איז להכרית זרעו של עמלק, און די דריטע איז בנין בית הבחירה, צו בויען א בית המקדש. יעצט, וויבאלד דער נאר דער קעניג האט געקענט זיין דער וואס זאל מלחמה האלטן מיט עמלק, ס'הייסט ער האט געדארפט ארגאניזירן דעם עולם מיט אלעם, איז קומט אויס אז שאול המלך איז געוועלט געווארן פאר א קעניג פאר דעם צוועק צו הרג'ענען עמלק, און אויב ער האט עס נישט געטון, האב איך דאך גארנישט אויפגעטון פון זיין גאנצע מלוכה. אין א קעניגליכן הויז אז ס'מאכט זיך אמאל עפעס א זאך וואס דאס הייסט א חטא, כל האומר דוד חטא אינו אלא טועה, אבער מ'רעדט וואס דאס הייסט, מ'מיינט אז דאס איז געווען א חטא, איז עס אבער נישט בדבר המלוכה, ס'נישט ער האט בוגד געווען אין די קעניגרייך, איז די זעלבע דא אויך. דער שטיינעמאן זאגט ער, ליסען, אונז האמער א פראבלעם מיט די בחורים, לאמער טוהן אזוי און אזוי, אבער ער זאגט עס נישט אלץ א רב, אלץ אן אטאריטעיט, ער זאגט ער, דאס איז מיין בעסטע אויפפאסונג וואס איך קען טוהן, און דעטס די בעסט איידיע וואס איך האב, און אז דו האסט א בעסערע, לאמער טרעפן א בעסערע. ר' מאטעלע איז חוטא בדבר המלוכה, ער הייסט א מלך, ער האט זיך משתלט געווען אויף מארמאראשן עולם, און ס'איז געקומען אזוי ווייט אז ער האט אנגעזאגט פאר יענקל לאקס, איך הייס דיר. דו זאלסט נאך גאר איבערבעטן מיין זון? דו כאפסט וואס דא טוט זיך? ער האט אפגעגנב'עט זיין זון מיט גרויס געלט, ער איז געגאנגען מיט נאך געלט פארן בית מדרש, און ער האט אים צוגעזאגט צוואנציג פראצענט קאמישן, האט ער אים עס אפגעגנב'עט, האט נאך יענקל לאקס געמוזט גאר איבערבעטן דעם רעבן מיטן רעבנ'ס זון. דאס הייסט חוטא בדבר המלוכה, ווייל ווען ר' מאטל האט ווען נישט די מארמאראשן עולם, וואלט ער אינגאנצן קיין רעבע נישט געווען. זיין טאטע איז אוועק, ער האט איבערגעלאזט ר' מוישלע'ן צו זיצן אויף זיין פלאץ. און די אלע אפפאל וואס ר' משה'לע האט ארויסגעווארפן וואס ער האט נישט געהאט קיין שכל צו האלטן דעם עולם, ער האט געמיינט די חכמה איז יעדן צו געבן א שטויס אין די ביהיינד, מיט דעם אויפגעבויעט ר' מאטעלע, לא נתמלאה צור אלא מחורבתה של ירושלים, איז דאס איז א ענין פון א חטא בדבר המלוכה, ווייל איך בין דער רבי מעג איך דיר זאגן וואס צו טון כאטש אין די תורה שטייט אנדערש. שטיינעמאן זאגט. איך בין נישט רעבע, כ'האב א פראבלעם, איך טריי עס צו סאלוון די בעסט וועי פאסיבל, אויב ס'איז נישט די ריכטיגער וועג, אדרבה ברענג א ריכטיגן וועג, ער זאגט נישט דו מוזט גיין זיין וועג, און חוץ פון דעם ווען שטיינעמאן זאגט עפעס איטס אופען פאר נעגאושיעישאנס, אז דו קומסט צו אים און זאגסט דו האסט א בעסערן פלאן הערט ער דיך זיכער אויס, ביי ר' מאטעלע'ן איז נישט דא אני ואפסי עוד, וואס איך זאג דאס איז תורת משה און קיינער קען זיך אויף דעם נישט קריגן, און אפילו ס'איז קעגן די תורה, און אפילו ס'איז געווען אזאנס א משפחה איינער. ער האט געהייסן האגער, איך וויל נישט אריינגיין דא אין א גאנצע אריכות, ער האט געהאט אן איידעם וואס ר' מאטעלע האט געזאגט מען זאל אים איינזעצן, ער האט נישט געוואלט געבן א גט זאל מען אים איינזעצן, און מען האט אים איינגעזעצט, און ווען ער איז געזעסן אין תפיסה האט אים ר' מאטעלע אנגעהויבן לייד צו טון וואס ער האט געטון, ווייל ער ווערט דאך צוהיצט ווייסט ער דאך נישט וואס ער טוט, א צעווילדעוועטער האן, און וואס איז געווארן צום סוף, ער האט געשיקט א שליח אין די תפיסה צו דעם מענטש און ער האט אים געזאגט איך. בעט דיך איבער, איך וויל דיך איבערבעטן, האט אים יענער געזאגט, אפילו דו האסט מיך איינגעזעצט אין תפיסה, אבער דאס וואס דו האסט צוגענומען מיינע קינדער פון מיר, מכח דעם וואס מען האט מיך איינגעזעצט אין תפיסה, האט דאס ווייב איינגערעדט אז איך בין א פארברעכער, דאס קען איך דיר נישט מוחל זיין, ס'די זעלבע זאך וואס דרייט זיך צוריק נאך מיט ר' מעכל לעבאוויטש'ס פרשה, מען האט צוגענומען זיינע קינדער פון אים, און זיין זון יואלי וויינט נעבעך, וואס האט מען צו יאר צוגענומען מיין טאטע, ער האט נאך היינט נישט זיינע קינדער, פארוואס האט עס ר' מאטעלע געלאזט? ווייל דאס איז ער, דאס איז בדברים אליך, איך בין מאטעלע מיט א באטל און קיינער קען מיר גארנישט טון, און איך זאל נאך גיין איבערבעטן מאטעלע מיט סרול האגער, אר יו אר יו קאטן פיקין מיינד? דו ווייסט וואסערע דענט און א דעמידזש זיין משפחה האט געמאכט? זיי האבן געמאכט אזא משפחה אינגאנצן צניעות אינגאנצן טהרת המשפחה און אין אלעמען, דו ווייסט וואס זיי האבן געטון? סרול האגער האט אנגעכאפט א פרוי בהוד יפיה, דאס איז נאר איינע פון זיינע גוטע מעלות, ער האט געטאטשט די וויזשניצער בחורים אויך, און זיין זון מנחם מענדל, סרול'ס זון, וואס ער האט געטון? ער האט געוואלט רעיפן א מיידל אין מיידל סקול, נאך א מזל ס'איז דא די ווידיאו קעמרעס וואס נחום ראזענבערג וואס איז אין חרם האט געהייסן מ'זאל עס אריינלייגן און מ'האט עס געזען האט מען עס אפגעשטעלט. און יעצט האט ער א שד וואס גייט אים נאך פֿיר און צוואַנציק שעה. קאמאן, האסט קראנקע קינדער, האסט דיינע פראבלעמען, זיץ רואיג, קום נישט ארויס קעגן נחום ראזענבערג. און אזוי נאך דא הונדערטער און הונדערטער מעשות אויף ר' מאטעלען. איינער איז אריינגעקומען, האט איינעם באגראבן, רופט אים די רבי גראד און שרייט אויף אים, זאגט אים יענער, רבי אפשר קענסטו אויסהערן מיין צד, ניין ניין ניין ניין ניין, דאס איז עס געווען. יעצט איך וויל באמת נישט יעדעס מאל איבערגיין די זעלבע, ס'איז געמאלן וואסער. איך זאל נאך זיי איבערבעטן? א חוצפה פון די רעבעס. איך וויל עס נאר נאכאמאל בקיצור מסכם זיין, מאכן פיינעל אנאליסעס, ר' מאטעלע שטערט צו די מלחמה פון פעדעפיילס, ער איז אויף די זייט פון די חזירים ווייל ער וויל פראטעקטן זיין אינטערעסט מיט זיין ישיבה, מיט זיינע מוסדות, מיט זיין אייניקל דעם טווערסקי וואס האט מטמא געווען אין גובער'ס קינדער, און ביי דעם האלט ער, און ממילא מעג מען אים און מען מוז אים רודף'ן ווייל דאס איז די גרעסטע מלחמה להשם בעמלק, און אזוי אויך מעג מען רודף'ן די אלע רבנים, און ווידעראום שטיינעמאן איז אן אובד עצות. ער זאגט גארנישט, ער זאגט איך בין אן אובד עצות, אדרבה האסט א בעסערן וועג, האסט אפאר ביליאנערן וואס זיי קענען מאכן פאבריקן מיט אזאלכע פלעצער ווי ס'איז דא פאר יונגעלייט צו פאר בחורים זאלן קענען ארבעטן מיט קאמפיוטערס, אקעגן איבער בני ברק איז דא עפעס א גרויסע בילדינג פון דרײַסיק שטאק דארט ארבעט מען היי טעק, די גרעסטע סודות גייט דארטן דורך. ס'איז דא מענטשן וואס זיי ארבעטן דארטן און זיי מאכן וועידזשעס צוויי דריי הונדערט טויזענט יו עס דאלער א יאר, פארוואס קען מען אונזערע אינגעלייט דאס נישט טוהן? פארוואס? ווייל זיי זענען נישט גענוג קלוג? איר ווייסט נישט ווי קלוג די אינגעלייט זענען? איר האט נישט קיין השגה? נאר וואס? קיינער וויל גארנישט טוהן, אז איינער טוט עפעס און ס'איז ראנג, איך זאג אויכעט ס'איז ראנג הונדערט פראצענט זיי צו שיקן אין מיליטער, אז איינער טוט עפעס הייבט מען אים אן צו באפאלן. און מען באשמוצט אים. באשמוץ אים נישט, דו האסט נישט געטוהן בעסערס. און מיט דעם האף איך אז ס'וועט קלארן די לופט אביסל וואס דא גייט פאר. פארשטייסט? שוין, יעצט לאמיר גיין ווייטער. יעצט, אזוי ווי אונז האמיר געהאט אמאל איינעם וואס ער האט אונז געגעבן כשר'ע אתרוגים און ער האט אנגעטאטשט די פיטמות פון שיקסעס, מען האט אים געכאפט אום שבת אז א שיקסע איז ארויסגעקומען און ס'איז געווען אונטערן הכשר פון די התאחדות הרבנים, זאגט מיר איינער אז ער איז א גרויסער ביזנעסמאן, און ער זעהט אז הילל וויינבערגער פארט עפעס צופיל אויף קאליפארניע, ער האט געוואלט וויסן וואס פארט ער אזוי אויף קאליפארניע, זאגט זיך אים קען זיין זיי געבן א הכשר אויף קדם אויף די וויין, ווייל איצא האט זיך אין יעדן הכשר געוואלט אריינדרייען, ווען ס'איז געשטארבן דער ראזענבערג פון די שאטנערס האט ער געזאגט אז יא זיי נעמען איבער, און מ'האט אים אוועקגעשטופט, מ'האט אים ארויסגעווארפן, קאפאנעם. דעמאלטס האט מען אריינגענומען חזקאל טייטלבוים, חזקאל, חזקאל, טייטלבוים און ניבול חזר, וואס ער האט געהאט צו טון מיט די שוועגערן, ער האט גענומען עפעס אזא מין פיל וואס האט אים געמאכט א קשיא אייבער ער האט דעם חזר, עניוועי, עס איז נישט קיין גרויסער חילוק צו ער איז דער בעל מכשיר צו יענער, ער האט געוואלט איבערנעמען צו זיין אויף שעטנז. ווי קען ער שעטנז? ער קען נישט שעטנז. יעצט איז געשטארבן איינע פון די קי פאזישאנס פון שעטנז וואס האט גוט געקענט שעטנז אבער ווייל כי לא יאריכו לא יאריכו ימים עניוועי איז געשטארבן סאו וואס איך וויל ארויסברענגען איז אז דער הילל פארט צופיל אויף קאליפארניע קאליפארניע איז דאך די גרעסטע מקום זימה האליוואד און איבעראל סאו הילל אונז זעמער נאכנישט שור פארוואס דו ווילסט איבערנעמען די קדם כשרות כ'ווייס נישט צו ס'האט עס איבערגענומען צו צעלימער רב און נעבעך אן אלטער איד אן א קינדער גייט ער זיך שוין נישט שלאגן ער האט שוין ווי מען זאגט גענוג אויף צו לעבן למעשה ס'איז א גרויסע פראבלעם אז די התאחדות נעמט איבער אלע הכשרים ווייל למעשה האבן זיי נאכנישט ארויסגעגעבן איין כשר'ן הכשר ווי האט איר צו מיר געזאגט ער זאגט מנחם פארק און העם אין וויליאמסבורג קענסטו פארקויפן איף די געסט איף יו גיוו מי די רייט פרייז פארן הכשר דאס איז איצו געקומען אמאל א טראקלאוד מיט ציצית ס'געווען געמאכט פון טשיינע, ס'איז אפילו נישט געווען קיין ציצית, ס'איז געווען שטריק, און צו גליק איז עס געגאנגען ארויסנעמען פון די קאסטומס, נעה, דאס איז די גרעסטע שמוץ וואס איז דא, איז די התאחדות הרבנים, כ'געדענק ווען אונז זעמיר אויפגעוואקסן, איז געווען אלץ אזאלכע מענטשן וואס האבן נישט געגעסן דעם הכשר און יענעם הכשר, אויף דעם האט מען מרנן געווען און אויף יענעם האט מען מרנן געווען, ס'איז געווען א גאנצע זאך וואס צו עסן און וואס נישט, די סוף איז געווען איצעלע פומפ מיט די סאך וואס האבן געפירט די אלע איינגעשניקט, ווייל זיי האבן געוואלט אלעס איבערנעמען. היינט האבן זיי דעם שוואכסטן הכשר וואס איז דא, און יעדער עסט דערפון, ס'איז א מחיה, און קיינער איז נישט מערער אויף גארנישט. נעבעך, אזא זאך האמיר זיך אונז דערלעבט. אונז זעמיר ווייניגער ווי עניבאדי, אפילו ווי פון ארץ ישראל, א א מענטש וואס ער איז קוים א מדקדק בתורה ומצוות, זעמיר אונז ווייניגער פון אים, ווייל ער האט כאטש די רבנות, יעצט די רבנות האט זיך אויך אירע פראבלעמען, כ'האלט אינאיין רעדן פון זייערע פראבלעמען, אבער עט ליסט זיי האבן מענטשן וואס זיי גייען ארויס, זיי טוען, מען מאכט, מען זעהט, ס'זאל זיין עפעס וויפיל ס'ווערד. דו קענסט נישט איבערקלוגן א מענטש וואס ער מאכט געלט, איז במילא די בעלי בתים זענען דא צו מאכן געלט און זיי האבן אלע זייערע גימיקס, אבער נעווערדעלעס דער רוב פון וואס ער גייט ארויס, פון די רבנות האט זיך געלערנט אויף הכשרים אויף קעמיקעלס אויף זאכן ער ווייסט וואס צו קוקן ביי אונז ווייסט מען גארנישט נאר יעדער הייבט אן צו זאגן יענעמס טויג נישט און יענעמס און מען האט געטראפן און מען האט געמאכט און מען האט געכאפט איי דו ביסט דאך אויך די זעלבע דאס וואס איז ביי יענעם איז דאך ביי דיר אויך נאר עולם גולם הערט אויס וואס מען זאגט דאס איז די פראבלעם אונז זעמער מורא'דיג נישט צו די זאך דאס איז די גאנצע זאך. יעצט זאל איך זאגן דעם עולם, מען דארף זייער וואטשן, מען דארף וויסן, ס'איז דא די צוויי זאכן אין די מלחמה, כ'האב עס שוין אסאך מאל געזאגט, איינס איז אווערנעס, דאס, איך האב אנגעהויבן מיט דעם, דאס איז געווען מיין ציל, מיין ציל איז געווען אז א מיידל קריגט א וסת, א פיריעדס, ביי די צוועלף, זאל ער איר פארשאלטענע מאמע זאגן ביפאר די הענד וואטס גאנא העפען. ווייל זיי ווערן דערשראקן און רעדן זיי צו א פרענד און די פרענד הייבט אן מסביר צו זיין מיעסע זאכן, איטס סאו אנפעיר די אווערנעס, ווען א בחור ס'ווערט אים א קישוי אבר ער האט אמאל א וועט דריעם ביינאכט ער קומט צו צו קערי זאל ער וויסן וואס דאס איז ער זאל פארשטיין אז זיין גיד ווערט אנגעפילט מיט זרע ענד דעטס די וועי אוו לייף. ענד איטס נאט גאנע טשעינדזש, ענד א מיידל אז זי דארף האבן קינדער, זי דארף גיין חתונה האבן ביי די אכצן, ביי די צוואנציג, האט שוין דער אייבישטער געמאכט ביי די צוועלף אז איר סייקל זאל אנהייבן צו ארבעטן, ס'איז אנבעליוועבל מען רעדט נישט מיט קינדער, און כ'האב אויכעט געזאגט אז מען דארף זאגן די קינדער אז איינער שטופט זיך דארט אריין אין די מקווה, ער איז נישט אינעסענט, ער ווייסט וואס ער טוט, ענד יו גאנע סאפער, און די אווערנעס איז זייער גוט געפארן, לאידך גיסא טאמער האט מען איינעם געכאפט, איז למעשה זענען מיר נאך אזוי הינטערשטעליג, אפילו אין ארץ ישראל זענען זיי שוין מער פארגעשריטן, ווייל דארט איז דא דער שנאת תלמיד חכם לעם הארץ, דער פרייער האט פיינט דעם פרומען, מ'האלט אין איין געבן דארט צען יארס און צוואנציג יאר ס'א מחי', ס'האט אויך צייט ביז ס'קומט צו צום געריכט ווייל די רבנים מישן זיך אריין, נאר היינט נעמט מען שוין אפי' די רבנים, אבער ליידער ליידער דא אין אלע אידישע קאמיוניטיס איז זייער שוואך נאך די זאך, שטעל דיר פאר אזא מאליק, אונז פייט מיר עס יעצט. אונז גיימער עס נישט דורכלאזן. שטעל דיר פאר אז מאליק האט מטמא געווען קודם האט ער געהאט דראגס, ער האט געהאט זיין טאטענס פלאץ אין מאנטיסעלא, געהאט א ישיבה, און איך האב עס געהאט אויף מיין בלאג ווי די בחורים זיצן סמאוקן דראגס, איך אליין האב אפגעקאלט די סטעיט פאליס אין מאנטיסעלא און מ'האט אים צוגעשפארט, און ער האט גענומען זעקס בחורים און געזעסן מיט זיי, אין א האטעל איז ער געזעסן מיט זיי און זענען אלע געווען אויסגעטון, אזוי האט מיר דערציילט דער בחור, און ס'האט אים מורא'דיג וויי געטון אז מ'לאט אים ווי מ'זאגט. טו געט אוועי וויט איט. מורא'דיג וויי געטון האט עס אים, מורא'דיג, און ער האט גענומען די בחורים אין א האטעל וואו ס'איז דא א טעלעוויזשען פון עקס רעיטעד מאוויס, ער האט זיי געוויזן נאקעטע שיקסעס, האט זיי געוויזן וואס מען טוט ווען מען איז אינדערהיים מיט א פרוי אליינס, און מען האט אלע געמאכט השחתה משכב זכר הוצאת זרע לבטלה, און בסך הכל האט ער מודה געווען אז ער האט אריינגעכאפט א יונגל אין די קאר. ער געלורט אַ קינד און אױף דעם האָט מען אים געגעבן צװײ חדשים. עס איז אַזאַ שעם, אונדז גײען מיר עס נישט דורכלאָזן, און פֿאַרלירן צי געװינען, איך זאָג אײביק, דאָס האָט שױן נישט צו טאָן, אונדז גײען מיר פֿײַטן. למעשה, װיל איך אָבער זאָגן פֿאַרן עולם, יעצערט ער צוערשט זען װי װיכטיק מײַן האָטלײן איז. מײַן האָטלײן איז דאָס װיכטיקסטע זאַך פֿאַר כּלל ישראל װאָס איז דאָ. פֿאַרװאָס? װײַל טאָמער האָט מען שױן געכאַפּט דײַן קינד און מע האָט אים שױן נעבעך געטאָן װאָס מע טאָר נישט, איז ער פֿינישט פֿאַר לײַף. און יו און איי נאו איט. יעצט נאר וואס דו דארפסט זעהן אז מ'זאל אים נישט כאפן. אז ס'איז געקומען אזא ראש ישיבה און ער האט דעיס געטוהן, כ'מיין, קענסטו דאך קיינעם נישט טראסטן. זאגט מיר איינער, ער איז אזוי העפי דעם שבת, זיין אייניקל האט אים געזאגט, אז דער רבי אין חדר האט געזאגט פאר איר פיר יעריג אינגעלע, אז טאמער איינער חס ושלום ציהט אראפ די הויזן זאל מען רופן די.

אדער גייט מען אים סטראשען, אדער גייט מען אים באצאלן געלט, און קעגן געלט איז נישט דא קיין רעמעדי, א ברוך מרדכי האט געהאט געלט אויסצוגעבן פאר איין וויטנעס אנדערטהאלב מיליאן אר סאמטינג קלאוס טו איט, און פארן צווייטן זעקס הונדערט און פופציג טויזנט דאלער, נו ווי קענסטו דיך שלאגן מיט אזאלעכע געלטער? דו קענסט עס נישט. איז מוז מען מאכן אז די גאווערמענט זאל פארשטיין אז מען זאל דאס נעמען שטרענג ענד דעט טעיקס טיים ווייל סוף כל סוף האבן זיי די וואוטינג פאוער באט ווי דאונט גיוו אפ אונז זעמיר אנגעקומען ביז אהער אויכעט ווען קיינער האט נישט געהאלטן מען מיר אנקומען ביז אהער איצעלע פימפ האט געזאגט אין צוויי חדשים קומט נחום אויף אלע פיר און ער בעט איבער אלע רבנים איצעלע איך העט געוואלט זעהן ווען דאס געשעהט ווייס כ'וועל דיר זאגן א דזשאוק כ'וואלט שוין איבערגעבעטן די רבנים כ'טרעף נאר נישט די רבנים קלויזנבורגער רב פלעגט נישט זאגן דעם יקום פורקן דעם צווייטן וואס מען מאכט פאר די רבנים האט ער געזאגט איך זע זיי נישט ווי זענען די רבנים כ'זע נאך נישט די רבנים סאו יעצט איז דא נאך א זאך מען האט געכאפט א מיידל יעדער איז געווען קאנווינסט אז דער וואס האט עס געכאפט האט אויסגעזען ווי א פארטאריקען איז א ספרדי מענטשן האבן זיך שוין געשארפט די מעסערס מען גייט אים אפהאקן דעם קאפ ווי די אייסיס מען גייט אים שטעכן אין בויך יעדער איז שוין געווען רעדי וואס מען גייט אים אלץ טון וואס הייסט הע הע האט ער געטאטשט א אידיש מיידל.

דער בחור דער חזר האט דאך גארנישט, ער האט געכאפט מיט כח, ער האט דאך זיך קיין האלבע שוה פרוטה אויך נישט געוואלט אפערן, ס'איז אזא שאנדע וואס דא גייט פאר, יעצט יעדער איז געווארן שטיל, אלע בלאגס האבן עס אראפגענומען אלעס, אונז פייט מיר, אונז וויל מיר ס'זאל ארויסקומען, און ווען אונז גיימיר האבן דעם נאמען, אוי גיימיר אונז אים ארויפשטעלן, דעם פיקטשער האמיר דאך, א הערליכן פיקטשער וואס די פאליס האט ארויסגעגעבן, מ'גייט עס נישט דורכלאזן, אז מ'האט נישט די פאליס זאלן נישט צוהעלפן. זאלן זיי אלע גיין אין בוידעם אונז עמיר עס אליינס נעמען קער, און דאס גייט די סוף זיין, דא גייט זיין א ווידזשילענטי אין קאמיוניטי, ס'איז געווען איינער, ס'האט מיר געזאגט אפאר וואכן צוריק, זאגט ער, דו מיינסט אז דו האסט עפעס אויפגעטון? גארנישט, פרעג איך אים פארוואס, זאגט ער, ווייל ווען איינער טאטשט מיין זון גיי איך נישט צו די פאליס, איך האב א קאר און איך פאר אים איבער אויף טויט. און דאס גייט עווענטשעלי געשען אין אונזער קאמיוניטי, פאר רציחה האט מען דאך נישט קיין מורא, קוק מיט די לעיזער קעסטן וואו מ'דארף געבן פונקטליך וועם מ'ברענגט אריין ער זאל הרג'ענען, ווי לאנג מיינט איר צו דער עולם גייט זיך אזוי לאזן? ווען דער עולם איז סיק און טייערד פון דעם, ס'איז נישט דא כמעט איין שטוב וואס ס'איז נישט דא א קראנק קינד, איז אדער קויפט מען פאר געלט, אדער סטראשעט מען, אדער לויפט מען אוועק, אזוי ווי דער טייטלבוים, טייטלבוים זיצט דאך אין ארץ ישראל מיט זיין ווייב מיט די קינדער. און דארט האט ער אפגעהארגעט עטליכע קינדער, איינעם האט דער דעם טאטן צוריק געגעבן פערציג אלפים, און דעם אנדערן נעבעך דארף דער טאטע האבן פערציג אלפים מ'זאל היילן דאס קינד ווייל ער איז טאטעל אוט אוו קאנטראל. סאו איך וויל ענק נאכאמאל זאגן רבותי, ווי ווייט עטס האטס געהאלטן אז מיין האטליין פעלט נישט אויס צו ס'איז מנוולות וואס עטס האטס געהאלטן איטס אירעלעווענט וויל איך ענק זאגן, ס'קיינמאל נאכנישט געווען אזא דעמענד און אזא וויכטיגקייט אז יעדעס יונגל און מיידל פון די צוויי יאר זאלן הערן דעם האטליין, קען זיין זיי וועלן נישט פארשטיין, דארף דער טאטע מסביר זיין און ער דארף ווייזן ווי די פרייוועט פארטס אוו די באדי איז און קיינער טאר דיך נישט דארט אנרירן און קיינער טאר דיר נישט אויפזיפן דעם זיפער און אראפציען די הויזן אדער אויפהייבן פאר א מיידל דאס קליידל, ס'איז נאך היינט מער וויכטיגער ווי אייביג. יעצט איך וויל ענק מסביר זיין, נישט אז טאמער ווען מ'נעמט ווען און מ'זעצט איין דעם מענטש וואס ער האט עס געטון, איז שוין א ישועה, ס'איז נאך ווייט פון א ישועה, דיין זון צו דיין טאכטער גייט אין דר'ערד אויף אייביג, נאר ס'אויף אזוינפיל אז דער עולם האט אביסל מורא, אבער היינט אז מ'ווייסט אז ס'איז נישט דא קיין פאליס פראטעקשאן אויך נישט, דער טאמפסאן לאט אוועקוואקן אזאלכע קעיסעס וואס איז אנבעליוועבל, פארוואס? ווייל מאליק האט אפאר טאלערן און ער האט א בית זונות דארט אין מורטל עוועניו, וועגן דעם איז ער א גרויסער מיוחס? ביי אונז איז ער נישט קיין מיוחס, אונז ברויכן מיר נישט זיין געלט און אונז האמיר נישט מיט זיין געלט גארנישט. נישט, און אונז גיי מיר זיך ווייטער שלאגן, עווענטשעלי ס'קומט אריין נאך א קעיס צו די עף בי איי אונז ווייז מיר זיי נאך און נאך און נאך, איין טאג גייען זיי זאגן פאר מיסטער טאמסאן ליסן אונז ווילן מיר דורך גיין אלע קעיסעס, און אונז האבן שוין מסביר געווען פאר די עף בי איי די באלאוני וואס טשארלס היינס האט גענוצט אז די קינדער ווילן נישט קומען אויפן סטענד און מ'וויל זיי נישט מטריח זיין, ס'שקר מוחלט, יעדעס קינד זאגט אז זיי ווילן גיין אויפן סטענד. צווישן די זעקס בחורים וואס מאליק האט נעבעך אומגליקליך געמאכט, איז דא איין בחור וואס ער שרייט נאך צו מיר היינט, היינט, איך וויל גיין אויפן סטענד, ער האט מיך אומגליקליך געמאכט פאר גארנישט, בסך הכל מיין טאטע האט מיך געשיקט צו אים פאר גרויסע געלטער צו לערנען ווייל איך בין געווען טין עט ריסק און די חברה האבן מיך נאך דערהארגעט, וועגן דעם איך זאג אייביג, צו נעמען א ישיבה טין עט ריסק דארף מען זיין א מורא'דיגע פראפעשענעל, יעדער האט, ס'רופט זיך א ישיבה טין עט ריסק, ס'איז אנבעליוועבל, עניוועי דאס וואס. זיי האבן דא יעצט געטוהן די קעיסעס, סיי די קעיס וואס מ'האט שטיל געמאכט אין פלעטבוש, און סיי די קעיס פון מאליק, דאס איז שוין אריין געגאנגען דארט ווי אונז דארף מיר עס שיקן, און זיי הייבן אן צו זעהן, ליסען, ס'האט גענומען צייט מען זאל טשארלס היינס אויכעט אפיר נעמען, טשארלס היינס האט זיין סיריעס פראבלעם, ער וועט זיך אדער אויווער דראגן און שטארבן, אדער וועט ער כאפן א הארץ אטאק און שטארבן, ער האלט נישט ביים גיין מיט די פארברעכערס אין דזשעיל, זיי טרעפן איהם דארטן אין דזשעיל מאכן זיי פון איהם פאטעיטא טשיפס. זעלבסט, איז במילא וועט ער ציען און ציען און ציען, אבער דאס איז נישט די קעריער וואס ער האט געוואלט, זיין פענטשען פארלירט ער, און מען האט אנגעהויבן נאכצוקוקן מער די די עי'ס, זיי האבן שוין נישט אזא פרייע האנט, נאר טאמפסאן כאפט עס נאכנישט, ווען ער וועט עס כאפן אז נישט משה טעראריסט פרידמאן מיט ליעו פירט דעם אפיס, דעמטס וועט ער אויך האבן זיינע פראבלעמען, וועט אים אפירנעמען. און מען קען נישט מער געבן די באלאוני דעט די וויקטימס ווילן נישט קומען, ס'איז דא דא דער טייטלבוים דער וואס איז אנטלאפן, דער וויקטים שרייט איך וויל גיין צום די עי, איך וויל! און נאכדעם ווען זיי אהנען דעם די עי, די קאמיוניטי, די פיפל, דאונט וואנט, דאונט וואנט, נא נא נא נא, אונז וויל מיר אלע קומען פאראויס, און פאר שידוכים וועל מיר זיך נישט זארגן, מיר זעהן מיר נישט די גרויסע גליק שידוכים וואס היינט א בחור טוט, ער טרעפן א מיידל פון סקווער וואס איז שוין לאנג נבעלה בין הקרונות, און מיר זעהן מיר נישט אז די חברה זאלן נישט טוהן שידוכים, זיי טוען אויכעט שידוכים, אן אביוזד מיידל נעמט אן אביוזד בחור, זיי מוטשען זיך אביסל, באט זיי סטראגלען, באט איטס גאוינג, וויערעז איף שי וואלט טעיק ווען זי וואלט גענומען א געהעריגן בחור צו דער בחור וואלט גענומען א געהעריג מיידל, עט די ענד אוו די דעי וואלט עס געווען א גט עניוועי נאר ס'וואלט געווען אפאר קינדער אינוואלווד. סאו קיינער זעהט שוין נישט היינט דעם שידוכים, געווען א איד ער האט געהייסן הרב מרדכי טאשער, טאשער רב'נס זוהן, וואס נעבעך אוועק בחיי אביו, האט געזאגט וואס טייטש קול קול חתן וקול כלה? יעדער ווערט א חתן יעדער ווערט א כלה דארפסט דיך נישט זארגן, עווענטשעלי עוועריבאדי יעדער טוט א שידוך, און דאס האט זיך שוין דער עולם אויסגעלערנט יעדער טוט א שידוך, און כ'האב נישט געזעהן די וואס האבן זיך פארקויפט א גאנץ לעבן זיך צו מאכן די פיאות זאלן זיין פונקטליך וועגן שידוכים. אז זיי זאלן האבן געטון א בעסערן שידוך, איך זע עס נישט. יא, ס'דא וואוילע בחורים וואס האבן געטראפן א מיידל וואס איז געווען א ראן אראונד דא פינף יאר און יעדער קוקט, רבונו של עולם אזא שידוך? נו, א מזל אז דער בחור האט נישט געוואוסט. און פיר יאר נאך די חתונה ווערט ער געוואויר אז זי האט זיבן בויפרענדס. אזוי זעט אויס אונזער קאמיוניטי. אז א רבי'שע טאכטער קען זאגן אז איר טאטע האט מיט איר געוואוינט פון די צוועלף, זי האט עס געזאגט פאר א סאושעל ווארקער, נו, אז זי האט דאס געקענט זאגן, און זי זאגט כ'האב מורא פאר די נעקסטע שוועסטער ווייל די טאטע וואוינט מיט. איר אויכעט מסתם, סא ווי קום מיר אן? ווי קום מיר אן אז אן אלטע פרוי, א שוועגערין פון חזקאל טייטלבוים קען אין די יארן גיין זינדיגן? זי איז דאך אן אשת איש, וואס האט חזקאל איר געגעבן וואס איר מאן געבט איר נישט? ער האט נישט די זעלבע ערווה? ער מאכט נישט קינדער דעם זעלבן וועג ווי זי האט געמאכט מיט איר מאן? איי דאנט אנדערסטענד האו די, עה, יו נאו, ס'איז שוין געקומען א פונקט ווי ס'מיינד באגלינג, דער נביא זאגט דאך, דריי זאכן האט דער אייבערשטער פיינט, איינער איז. א זקן נואף, אלרייט ביסט יונג, נישט וואס ס'איז דזשאסטיפייט אבער מען פארשטייט האסט א תאווה יצר הרע ס'א גאנצע זאך אקעי, אבער א זקן נאה? דעטס נאט דזשאסטיפייד, סאו דאס איז שוין פון די הויעכע רעבישע משפחות און יעצט פלאצט א באמבע וועגן א סאטמארער דיין, עטס וועט זעהן ווען ס'וועט פלאצן די באמבע יו וויל אלל בי הערט. יו'ל בי פאזעלד ענד אסטאונד ענד הערט. סאו יעצט צוריק צו קומען צו די הכשירים מיט הילל מיט די גאנצע זאך, כ'האב געוואלט וויסן יעדן מוצאי שבת קען מען קויפן געבאקענע פרישע ראלס, זעמל מיט אלע גוטע זאכן, איך האב געוואלט וויסן דאס אלעס איז געבאקן נאך שיטת רבינו תם צו פאר שיטת רבינו תם? כ'געדענק מיט יארן צוריק, ס'איז געווען איינער, כ'וויל נישט, ס'האט געהייסן מזונות מבין, ס'איז נישט געווען דער זעלבער אונער, יענער האט זיך געמוזט פארקויפן, מ'איז געגאנגען מ'האט געזאגט פאר דעם גאלאנטער עלעגאנטער חזיר אז ער באקט שבת נאכמיטאג און ער טוט אויכעט מאכן פסח, אחרון של פסח איז ער אפן און ער באקט. עס זאל זיין גרייט נאך יום טוב ס'זאל זיין פון אלעם גוטן און נאך שבת. איז געגאנגען דער עלעגאנטער חזיר און ער האט געזאגט פאר יענעם ברענג מיר עדות ווייל דעמאלטס האט די התאחדות געגעבן א הכשר דערויף זאגט ער ברענג מיר עדות זאגט יענער איך וואוין קעגן איבער און איך האב א קאנסטענט ווידיאו און דו קענסט זען אלעס וואס דארט טוט זיך הייבט אן דער עלעגאנטער חזיר קוקן אויף א זכר אין א מקווה דאס מעג מען אבער קוקן אויף א ווידיאו דאס טאר מען דאך נישט דאס האבן דאך די רבנים גע'אסר'ט. הוא עצמו חזיר אל אלה שורפים היכל ככה מנין די רבנים האבן געלייגט אן איסור איך ווייס נאך נישט פארוואס און דערווייל טאר מען נישט קוקן דערויף ס'זענען דאך אזוי קאראפט אזוי אין דר'ערד און אונז זאל מען טראסטן הילל'ן אז ער פארט נישט זוכן אפאר זונות אין קאליפארניע דער סוף איז געווען יענער האט צוגעשפארט מזונות מבין ווייל ס'איז ארויסגעקומען אין די שטאט יענער האט געהאט ווידיאו און נאכדעם האט עס אפגעקויפט אן אנדערער יונגערמאן און ער איז גאנץ אן ערליכער יעצט איך וויל וויסן די אלע זאכן וואס ס'ווערט אפגעבאקן און ס'איז דא גראד ביז א פופצן צוואנציג מינוט א האלבע שעה נאכן זמן פון רבינו תם קען מען עס שוין קריגן אין אלע סטארס דאס האט מען דאך געמוזט אפבאקן מ'האט עס געמוזט פאקן מ'האט עס געמוזט דעליווערן דאס אלעס איז געשען נאך רבינו תם צו דער גאנצער רבינו תם איז אויכעט נאר א בלאף וואס סאטמאר האט געוואלט אז מ'זאל האלטן רבינו תם זאלן קענען יעדן אין דר'ערד לייגן וואס האלט נישט רבינו תם און זיי אליין גלייבן אויך נישט דערין אזוי ווי אלע זייערע שייגעץ שטיק. איך האלט מען דארף ארויפשטעלן אויף יעדן מזונות וואס מען ברענגט אריין צו די אלע בעיגעלס די פרישע, איך האלט מען דארף אויף יעדן ארויפשטעלן נאך שיטת הגאונים נאפה און נאך שיטת רבינו תם נאפה, און נאכדעם ווער צו גלייבן, שיקן ארויס צעטלעך, אה עס איז א גרויל וואס דא גייט פאר. יעצט איך האב געזעהן אין אלע גאסן אז ס'איז דא הדרת טודרוס מאכט א חנוכת בית המדרש, הדרת טודרוס דו רשע דו שייגעץ דו פאר וועם מאכסטו דאס? אז ס'זאלן קומען אידן דאווענען? פארוואס האסטו מיך ארויסגעווארפן פון אלע שולן? דו ווייסט אז ס'קען נישט קומען א קטיגור און ווערן א סניגור אין דיין שול גייט קיין תפילות נישט ארויף יעדער איד וואס ס'געט א פעני פאר די שול געט געלט פארן סמך מם. און נאך א זאך, הדרת, ווען גייסטו אנצינדן די בית מדרש? איך געדענק איך האב געוואוינט דא אויף ראטלעדזש ביי, איך ווייס, ביי מארסי עוועניו, און דעמאלטס וואס ס'האט געברענט די שול ביסטו געשטאנען אינדרויסן, האסט געטאנצט, האסט געלאכט, האסט דיך געפריידט, פארוואס? ס'געווען א גוטע אינשורענס, וואס הדרת? מיט די אינשורענס מסתמא האסטו געבויעט די נייע שול. דו האסט א פראבלעם צו בויען שולן אידן זאלן האבן ווי צו דאווענען? וואס איך בין נישט אזא איד ווי יעדער? פארוואס? ווייל איך האב נישט א פרוי א זונה אזוי ווי דיינע וואס זי גייט ארום מיט בייהאר זי זעט אויס ווי די גרעסטע שיקסע אין שטאט, איך געדענק ווען דו האסט געוואוינט דארטן ביי ראדלשיץ איז די שיקסע איז אראפגעקומען יעדן מוצאי שבת הערן הבדלה, ס'האט געדויערט צייט ביז זי איז אנגעקומען, ווייל זי האט זיך געמוזט זעט אויס פאררעכטן די שייטל, איז די שיקסע ווען זי איז אנגעקומען דארטן האט יעדער. קוקט אזוי עס נעמליך דאס איז א רעבעצן? דו אויסוואורף וואס דו ביסט אויף דיין פרוי זאלסטו ארויסגעבן א חרם זי זאל נישט האבן ווי צו דאווענען. און נישט אויף מיר און אויכעט אויף דיין ברודער דעם בלינדן דיין וואס ער פסק'נט פאלש אלע דין תורה'ס און אויף דיין קאזין זילבער וואס האט אין עמפייער סטעיט בילדינג געהאט אן אפיס און ער האט געוואוינט מיט פרויען און אנגעמאכט א שטאט מיט ממזרים און דער סקולענער רבי סקולענער רבי האט געזאגט אז מען זאל גארנישט קיינעם ציילן, אבער נישט אים זאל אלעס זיין א אסור לבעלה און די קינדער עלן זיין ממזרים. ס'איז דא אויף וועם ארויסצוגעבן חרמות. דו פערד וואס דו ביסט, ביסט געגאנגען זיך אנשטעלן מיט די סאטמארע חיות? דו ביסט א געלונגענער מענטש, איך געדענק דיך פון די ישיבה, ביסט א תלמיד חכם, וואס האסטו געדארפט אנהייבן מיט די חיות? דו האסט עפעס א זאלי'ס רוף צו אהרן'ס רוף? ביסט א מענטש פאר דיר? יעצט האב איך געוואלט זאגן נאך א וויכטיגע זאך. וויאזוי ס'זעהט זיך אויס איז די פעלער פארוואס דו האסט נישט קיין קינדער מוז זיין דער פעלער אין דיין ווייב. ווייל אויב דער פעלער איז אין דיר אז דו האסט נישט כח גברא וואלט זי דאך געגאנגען צו דיין פירסט קאזין דעמאלטס אין עמפייער סטעיט בילדינג און זי וואלט אהיים געברענגט אפאר בעיביס. מוז דאך זיין אז אין וועם איז דער פעלער? אין איר. איז ממילא אז דער פעלער איז אין איר האלט איך זאלסט נעמען און שלאגן כפרות מיט איר. האב זי אין דר'ערד, שלאג כפרות זי ברענגט דיך אראפ, נעם א פרוי, חתונה און האב אפאר קינדער, ביסטו א געלונגענער מענטש אז דו זאלסט אומברענגען דיין לעבן. איי עסטו מיך פרעגן, וואס געבסטו דו מיר אן עצה וואס דו זאלסט טון מיט דיין פריוואטן לעבן, דו האסט דאך מיך נישט געפרעגט. אזויווי האט דער ישועות משה געזאגט, רב וואזנער האט אים געוואלט איינטיילן א דיעה אז ער זאל מאכן שלום מיטן זון, האט ער אים געזאגט, איר ווייסט א דיין פסק'נט נאר ווען מען פרעגט אים, סאו עסטו מיך זאגן קיינער האט דיך נישט געפרעגט וואס האסטו מיר דאס צו פארקויפן, איז די תירוץ איז זייער זייער פשוט, און הער אויס דעם תירוץ, קיינער האט דיך אויך נישט געפרעגט צו איך זאל האבן א האטליין צו נישט, דאס האסטו געטון ווייל זאליקא מיט משה טעראריסט ראש המוסרים און און יעקב בער האבן געפירט א מערכה און זיי האבן געהאפט זיי'ן ערגעץ אנקומען, משה פרידמאן דער ראש המוסרים האט געמיינט אז מיר נאך אין די אלטע צייטן אזוי ווי סאטמאר איז געווען אמאל, וואס זיי האבן רעגירט אויף די וועלט. ער האט נישט געכאפט אז דער אייגענער עולם אין סאטמאר לאכט פון סאטמאר. ס'איז דא אזויפיל קשיות וואס סאטמאר דארף פארענטפערן פאר די פראבלעם מיט ציוניזמוס. מ'דארף פארענטפערן פארוואס דעם רעבינ'ס טאכטער האט נישט געהאט קיין דריסת הרגל, פארוואס די רעבעצן מיטן סיגוטער האבן זיך געהארגעט, אלעס דא איז אזוינפיל קשיות, די יוגנט, אונז קען מיר אפילו נישט אנהייבן זיי צו פארענטפערן וואס דא איז פארגעגאנגען. ס'איז געווען א רשעות אינעם נאמען פון רשעות. אלא וואדען טיר נאר איך געדענק עס אלס יונגל ער האט אראפגעפושט דעם רעבינס טאכטער פון די סטעפס אויף פֿינף הונדערט בעדפארד עוועניו און יעדער האט עס געזען. דאס איז א רציחה. די גמרא זאגט ווען איינער האט באקומען סקיל האט מען אים אראפגעווארפן פון צוויי שטאק הויעך. יעצט דעם רעבינס הויז דארט איז געווען בערך צוויי שטאק הויעך. אונז האמער אזויפיל צו פארענטפערן אז מ'קען נישט אנהייבן. סא יעצט וויל איך דיר מסביר זיין. דו ביסט געגאנגען זיך אריינגעשטעלט מיט די רוצחים אונטערצוברענגען א מענטש. וואס דער מענטש נישט נאר ער האט גארנישט געטון שלעכט, ער האט געטון פאר א זאך וואס עטס האטס מורא צו טאטשן. דיין ברודער אין מאנסי דער איינציגער חי וואס ראט נאך א שוויץ באד. אמאל איז דער געווען אן ארבייטער ער האט אריין געברענגט לאגידזש און היינט איז ער געווארן א רעבע. איך ווייס נאך נישט וויאזוי דו האסט אויסגעזעהן איי דאונט רימעמבער יו סאו קלאוס. א באנדע מיט טירופים מיט שקצים געווען דא איבעראל. סאו דו האסט יעצט א פראבלעם אז נחום ראזענבערג האט א האטליין? ס'האט דיך איינער געפרעגט? ביסט באלעבאס אויף די שטאט? דו ביסט אין די שטאט אזא מיטגליד ווי יעדער מענטש? ווייל דיין טאטע איז געווען א שטיקל רב, א שטיקל דיין, איך ווייס וואס ער איז געווען, און א גרויסע תלמיד חכם, איך זאג נישט, אבער עט די ענד אוו די דעי, איך מיין, ער ביסט געווען א מענטש ווי יעדער, און עטס זענטס אויך מענטשן ווי יעדער, סאו קיינער האט ענק נישט געפרעגט צו איך האב יא האטליין צו איך האב נישט קיין האטליין. עטס זענטס נישט באלעבאס, און אזוי ווי דו געסט מיר עדווייס אומגעפרעגט, געב איך דיר אויך עדווייס, נעם די זונה, שלאג כפרות מיט איר, זה חליפתי, זה תמורתי, זה כפרתי, נעם א פרוי א בת בנים, וואס איז אן אלמנה אדער גרושה, מיט זי האט שוין קינדער, וועסט האבן כאטש נאך א קינד צוויי, איך האף ער וועט זיין געלונגען אזוי ווי דו, און נאכדעם וועט זיך דיר האבן געלוינט דאס גאנצע. ווייל צוריק צו קומען אן קיין קינדער מיט אזא זונה רעבעצן וועט זיין א גרויסע אימבערעסמענט, איך האף אז זי העט שטארבן פאר דיר ווייל אז דו העסט שטארבן פאר איר און זי העט קומען צו דיין הקמת מצבה און צו די שלושים און צו די יארצייט וועט יעדער קוקן אזוי ס'איז נעמי די שיקסע. יעצט איינער האט מיר געזאגט רבנים זענען מוראדיג אנגעווייטיגט דו פארשעמסט זיי אזוי דו ביסט זיי מבזה דו נעמסט זיי אראפ האב איך געזאגט און האו אבאוט טו טינק וואס זיי האבן געטון צו מיר טינק אבאוט איט. פארוואס ביסטו אזוי אנגעווייטיגט אז די רבנים זענען אנגעווייטיגט אפשר בין איך אויך אנגעווייטיגט און איך פייף זיי אלע אן ווייל זיי האבן זיך געשלאגן פאר איין שייגעץ א ברוך מרדכי זאל קענען זיין אין די גאס ווייל ברוך מרדכי לעבאוויטש'ס קינדער האבן געזאגט ווילאנג נחום האט א האטליין צו אונזער טאטע איז אין דזשעיל צו נישט זעמער אונז צענדרערט. סאו משה טעראריסט א קאזין פון ברוך מרדכי'ן האט געוואלט מאכן זיכער אז מען זאל זאגן אז ער האט עפעס גע'גנב'עט פון די טעקס האט מען אים געשיקט אין דזשעיל אדער ער איז געפארן אויף וויקעישן ענד דעטס נאט גאנע העפן ענימאר. ווען מען קויפט קאמאדעטי זאגט מען די פאסט דאזענט מין עניטינג פאר די פיוטשער. עס איז געווען רוצחים. און מען האט נישט געוואוסט ווי זיך צו גיין דאס אפשטעלן, אפילו מיך אויך, ווען די ערשטע מאל מען האט מיר נאכגעשאסן האב איך נישט געוואוסט ווי צו גיין, ס'האט מיך גענומען חדשים, דריי חדשים, ביז איך בין געוואויר געווארן, נאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנא, די דיסקרימינעישן גייט נישט אנהאלטן, סאו אויב הדרת תדרת האט א פראבלעם מיט מיין האטליין, איך האב א פראבלעם מיט זיין סיגניטשער, דער חילוק איז נאר אז ער פארט נישט גוט, ווייל וואס דא איז געווען ווייסט יעדער, און ברוך השם איך פאר נישט אויף די מאוסט. סמודסט הייוועי אבער מען פארט ברוך השם. יעצט כ'האב געוואלט זאגן סתם אזוי, דער הדרת תדרת זיין טאטע איז געווען דער פריימענער רב, איז געווען א גרויסער ערליכער איד א קנאי, איז אריין אמאל צום באבובער רב צו ר' שלום'לע און האט געזאגט פארוואס גייען די קינדער אין באבוב, מיידלעך וואס האבן חתונה פארוואס גייען זיי מיט שייטלען, דער דברי חיים איז דאך געווען א גרויסער מתנגד אויף שייטלען ער האט אים זייער שטארק פארגעהאלטן, דער באבובער רב האט געזאגט אזוי לאמיך אייך זאגן אזוי גייען דאך די ווייבלעך מיט

הדרת תדרת, דיין פרוי גייט יא מיט א שייטל צוגעדעקט אזוי ווי מען מעג, זי גייט יא צוגעדעקט אזוי ווי א אידישע טאכטער דארף גיין, צו זי גייט ווי א חצופה און ווי א שיקסע, סאו דו ווילסט נעם דיך שלאגן מיט די אלע וויכטיגע זאכן ביי דיר אינדערהיים, נישט הייב אן מיט יענעם, און נאכדעם דיין טאטע וואס האט ער איבערגעלאזט, ער האט איבערגעלאזט מוסדות? ער האט עפעס איבערגעלאזט? ער האט איבערגעלאזט א נעפיו וואס ער האט מזנה געווען מיט א האלבע שטאט האט ער זיך געגעבן זאמען. סאו לאז אפ הדרת, אז דו ווילסט אנהייבן צו רעדן, ס'איז דא אסאך צו רעדן, אז דאס איז א זאך וואס רבנים זענען נישט צוגעוואוינט, אמאל פלעגט מען זיי נישט ענטפערן, און היינט לאכט יעדער זיי אין פנים. שוין, יעצט לאמיר גיין ווייטער. ס'טוט זיך א גאנצע שערוריה דא וועגן די טשיקנס אין ארץ ישראל, די עדה החרדית, זיי געבן ממש טריפות צו עסן פארן עולם, זיי געבן גענידלטע טשיקנס, און ס'איז דא דער הויפט שוחט פון שארית, שארית ישראל, דער הכשר, וואס רייסט אזוי ווי איך, ר' נחום יאווראוו. די שאלה איז צו אויף אים איז אויך חל דער חרם צו נישט ווייל ער הייסט דאך נחום און ער איז אויך דער מחבר פון די ספרים דברי סופרים ער איז ארויס קעגן די עדה אז ער שרייבט אז ער האט בודק געווען טשיקנס און ער ווייזט אז נאכדעם וואס מען געט א זריקה ווערן זיי טרייפע מען טאר עס נישט שעכטן און ס'איז געווען ביי עפעס א גרויסע חתונה אז ס'איז געווען מ'האט דארט געגעבן צו עסן די פלייש און ער האט איבערגעקערט די גאנצע חתונה און מ'האט געמוזט אויפהערן צו געבן פלייש, ער זאגט מ'האט אים געברענגט זיבן עופות און פון די זענען געווען דריי טרייפה ממש, ער זאגט אז די גיד איז אינגאנצן צעוואסערט געווארן און מ'האט עס געמוזט ארויסנעמען מיט א א דאקטאר האט עס ארויסגעגעבן, ס'איז נישט קיין חילוק וואס די טרייפה איז איז נישט קיין חילוק, און ס'איז דא אנדערע וואס דורך דעם זריקה האט זיך צוגעקלעבט די גיד, בקיצור.

צום גיד, און ווען מען נעמט דאס אוועק פונעם גיד זעהט מען אז די גאנצע גיד איז פארפוילט און ס'איז קראנק. וואס דאס איז עכט טרייפה. בקיצור, און די עדה החרדית לאזט עס ווייטער גיין, און ער זאגט אז יעדעס מאל וואס ער האט בודק געווען האט ער געטראפן אז ס'איז געווען העכער, צען פראצענט. הייסט מיעוט המצוי העכער צען פראצענט. יעצט עמער זיך גיין קריגן ווען הייסט מיעוט המצוי. און נאך די אלע זאכן זאגט ער ס'איז זיכער אז דאס אלעס איז טרייפה און מ'טאר דאס נישט נוצן. ער שרייבט זיך אונטער זיין נאמען נחום יברוב. בקיצור, דער עולם כאפט נישט וואס דא גייט פאר. דער עולם כאפט נישט אז די עדה די גרעסטע בעל מאכיל נבילות וטרייפות און זיי האבן אזא חזקת כשרות. דאס איז א זאך וואס איך האב געוואלט וויסן וויאזוי מ'קען זיך דאס קונה זיין. אזוי קען מען קונה זיין א חזקת כשרות, מען זאל קענען גיין זינדיגן מיט בחורים, מען זאל קענען גיין זינדיגן מיט אשת איש, און מען זאל ווייטער בלייבן א רב, און מען זאל זאגן אה די הער דיך אזא צדיק אזא צדיק, דאס איז וואס איך פארשטיי נישט, האו דיד דעי געט סאטש א א געוואלדיגע מתנה אז זיי זאלן קענען זינדיגן און מען איז זיי נישט חושד אויף גארנישט. יעצט די וואך האט מיר דערציילט איינער איז געגאנגען שעכטן דא ביי קאהן האט ער געזאגט, איז געגאנגען שעכטן, און מ'האט בודק געווען אינעווענדיג די קישקעלעך, און ער זאגט אז ס'זענען געווען, ער האט גענומען כ'מיין צען טשיקן האט ער געזאגט ער האט גענומען, פינף האט מען אוועקגעווארפן, אין פראנט פון זיין אויגן האט מען אוועקגעווארפן פינף. דאס איז אלעס גוט ווייל ס'איז א קליינע שחיטה, מ'עפנט יעדן טשיקן און מ'באקוקט יעדן טשיקן, קען מען טרעפן אז ס'איז ליידער דא אזוינפיל טרייפות. און מ'ווארפט עס אוועק. וואס עמער אבער טוהן ווען ס'גייט אויף אן אסעמבלי ליין וואס ס'פארט אין קרית יואל און מ'דארף ווארטן אז נוח זאל זיך מטריח זיין אפצושטעלן דעם טשעין, קודם כל קען ער נישט כאפן יעדן טשיקן, אפילו ווען ער כאפט שוין יא יעדן טשיקן, וואס וועט ער האלטן אין איין אפשטעלן דעם טשעין? ס'וועט דאך זיין א הפסד מרובה. סאו כ'וויל פרעגן א שאלה, רבותי, עסט מען כשר'ס צו עסט מען טרייפות? לאמיר זיך נישט פאפן. אונז זעמער א באנדע דר'ערדליגערס, מ'זעהט דא, די וואך האט חתונה געמאכט דעם גאלאנטער עלעגאנטער'ס ברודער, ער הייסט דער בוסטינער רבי, דער וואס האט געגעבן א הכשר אויף קהילה כשר, ס'איז געווען נבילות וטרייפות, און מ'האט אים מפרסם געווען, איך האב אים געהאט אויף מיין בלאג, בקיצור ער האט געמוזט אראפגיין דערפון, ער האט עס געמוזט אויפגעבן די שחיטה, זעהט מען ווי זיין זון טאנצט דארטן אין פראנט פון די כלה, וואוי טאנצט ער נעבעך, דאס איז די אלע טרייפות וואס ער האט אנגעפרעסן, דאס דאס איז דארטן מיט אים. יעצט איך וויל פרעגן א שאלה, דעם מען האט געכאפט אים אז ער האט געגעבן א הכשר אויף קהילה כשרות, דעם בוסטינער, ס'איז שטיל געווארן, ס'פארט אלעס ווייטער, ס'האט ווייטער א הכשר פון סקווער, סקווער זאגט זיי געבן נישט נאר אויף די געפאקטע פליישן, מען גייט אריין אין א לאקעל בוטשער און מען נעמט זיך שעכטן, זעט מען אז כ'ווייס פון צען איז געווען פינף טרייפע, עפעס אזא מין גאטונג איז עס געווען. מיט די קישקעלעך. נאכדעם איז געווען נאך צוויי וואס מ'האט אוועקגעווארפן, איך וויל פרעגן באמת, רבותי, ווי לאנג נאך עמער זיך אונז פאפן, ער געט דאך אונז צו עסן טרייפות, נאר וואס, דער עולם וויל פרעסן, שוין, דעטס איט, יעצט איצעלע זאל פאררעכטן זיין מצב, איז ער געגאנגען און ארויסגעגעבן, ס'הייסט מערכת גיליון הכשרות, ס'איז א נייע זאך, אז די עדה געט ארויס אזא פעמפלעט שוין יארן, איז געגאנגען איצעלע גייט נאכמאכן, ער געט ארויס וואס ער טוט אמת'דיג אויף. קודם האט ער דא רויעל קאושער מיעט, אז ס'איז דא א נייע שחיטה וואס הייסט רויעל קאושער, ווי קאושער ס'איז, ווילאנג ס'איז כשר, ווער ס'איז די בעל מכשיר, אויב ס'איז איצו גליק מיט די התאחדות, ווייסט איר דאך אליינס ווי כשר ס'איז. ס'איז מסתמא א נייע שחיטה כדי מ'זאל קענען אריינברענגען דעם עולם וואס זיי עסן נישט קיין בהמה פלייש ווייל קאשוי רב זאגט ס'איז נישט דא קיין כשר'ע בהמה פלייש, און יעצט אריינברענגען פונעם בית דין המיוחד לענייני כשרות און ס'וועט זיין א מחיה. ס'איז איין שטיק באלאני, איין שטיק גארביטש, אלעס איז די זעלבע, מילמארט זעהט אויס לה צו מאכן דאס כדי ער זאל צוריק נעמען די קאסטומערס וואס עסן נישט קיין פלייש, און ער געט ארויס דא א גאנצן גיליון, עס הייבט זיך אן בענין בישל עקום, איצעלע פימפ, אונז האמער א פראבלעם מיט בישל עקום, אונז האמער א פראבלעם מיטן דיין וויינבערגער, הילל וויינבערגער, וואס האט געזאגט אז יעדער האט א קודש קדשים צווישן די פיס, נאר אויב אזוי מעג מען דאך עסן טרייפות אויכעט, ווייל אזוי ווי דאס איז נישט אמת איז דאך דאס נישט אמת. שטאפס, און נאכדעם האט ער דברים העומדים על הפרק, מען רעדט דא פון טרינקען וויין, דער אמת איז איך זעה אין די אלע סטארס וואס האבן זיך געפענט די וויין סטארס פארקויפט מען וויין פון ארץ ישראל, מענטשן קויפן פאר אַכציק דאלער אפילו פאר הונדערט דאלער איין פלאש וויין, טרינקען אויס א שבת שאשקעט מען אויס הונדערט דאלער, און מען האט אויפגעהערט קעדעם מיט די אלע מעשיות האט מען אויפגעהערט ווייל קודם כל ווייסט מען אז הילעלע דער בעל מכשיר איז איינער פון די בעל מכשירים נישט ווערט א דיים, און ממילא דער עולם וויל זיך שוין מער נישט פארלאזן אויף די אלע זאכן. סאו למעשה עט די ענד אוו די דעי עסט מען אונז גארנישט כשר אונז האמער ליידער נישט קיין כשרות און דער סוף גייט זיין די יוגענט זאגן מיר אייביג די יוגענט זאגן אונז גיימיר אנהייבן צו קויפן או יו און אפילו אן א הכשר ווייל או יו איז אויך נישט קיין סאך בעסער און נאכדעם האמער זיך כ'רעד דערפון באלד אויכעט צו דער דער בנציון לאוב בנציון לאוב מ'האט אים אריינגענומען צו זיין ביי אהרן דער בעל מכשיר איז באמת א חשובער יונגערמאן א גרויסער מתמיד געגאנגען אהרן און נעמט זיין גאנצע תורה און פארקויפט עס פאר די סמך מם פאר די סטרא אחרא. לייכטאג האט אפגעזאגט האט מען גענומען בן ציון לאוב זיין טאטע האט געזאגט ברבים אז ער וויל נישט זיין זון זאל עס טון ער האט נישט קיין ברירה און נאכדעם איז דא א נייע זאך ס'איז דא הליכי קהילה היינט איז נישט דא קיין הלכה קיין שולחן ערוך ס'איז דא הליכי קהילה אזוי ווי די די קהילה וויל אזוי טוט מען. און אהרן האט זיך א נאמען געגעבן שחיטה מהודרת און דער עולם מיינט ס'שחיטה מהודרת ס'נבילות ס'טריפות אזוי ווי מילמארט. מיר האט געזאגט איינער וואס ארבעט ביי מילמארט אז אהרן פאקט ביי זיי אלע פלייש, און אהרן האט נישט קיין עקסטערע קאולד קאטס מיט די אלע זאכן, אהרן פאקט ביי זיי אלעס אויף זיין אייגענעם לעיבל, קענסט עס שוין פאקן אויף פעטמארק'ס לעיבל און געבן נאך צוויי דאלער ביליגער, דער עולם וועט עס קויפן. ס'איז א דזשאוק אלעס וואס ס'גייט פאר אין די הכשר אינדעסטרי. יעצט, ס'איז דא מענטשן וואס האבן אריינגעקאלט, זיי האבן זיך זייער גערעגט ווייל כ'האב געזאגט אויף ברסלב מיט די אלע זאכן אז ס'איז א צמצום ווי אלע חסידות'ער, מ'מוז פארן צום רב. ס'איז דא אסאך וואס האבן מיר מורא'דיג באדאנקט. איינער האט מיך אנגעקאלט האט מיר געזאגט אזוי, דו ווייסט נישט ווי גערעכט דו ביסט, פרעג איך אים פארוואס, זאגט ער אז ער האט מיטגענומען זיין זון אויף אומאן, זיין זון איז ניין יאר אלט, סטייטש אזוי, דער רבי האט געזאגט מען זאל קומען פאר די זיבן, יא, בקיצור ער איז ניין יאר אלט, און ער געדינגט, איך ווייס אין עפעס א געסל האט ער געדינגען א דירה. ווי איז דארטן דאווענט מען דאך פרי מסתם זעקס האלב זיבענע, האט ער געלאזט דאס יונגל שלאפן, ער איז צוריק געקומען ווען מ'האט געהאלטן ביי חזרת השץ, האט ער געזען ווי עפעס א פרעמדער, ער קען אים נישט, א בחור זיצט אויף זיין זוהן'ס בעט, אזוי ווי ער האט עס געזען איז יענער האט זיך שנעל אויפגעהויבן און האט אפגעטראגן, מען ווייסט דאך נישט ווער יענער איז, למעשה זאגט ער אז פיר חדשים שפעטער אין ארץ ישראל האט ער אים דערציילט וואס ער האט מיט אים געטון, האט אים געמאכט מציצה בפה, רחמנא לצלן, איז בקיצור.

ס'איז דא וואס האלטן אזוי, ס'איז דא וואס האלטן נישט אזוי, די ליובאוויטשער האלטן ס'איז דער זעלבער מענטש, אנדערע האלטן אז ס'איז געווען צוויי מענטשן ווייל זיי האבן געטראפן יעצט צוויי עקסטערע קברים אין עקסטערע שטעט, אין זלאטיפאל האט מען געטראפן אז ס'איז נישט דער זעלבער, בקיצור, אלרייט, איז א פראבלעם ווער ס'האט עס געזאגט צו ר' משה סאווראנער צי ס'האט עס געזאגט דער שפאלער זיידע, פיין, ווייסטו וואס? האט עס דער שפאלער זיידע געזאגט. אבער וואס מיט דעם הייבט עץ אן מיט מיר זיך נאריש צו מאכן? איך וויל דיך פרעגן עפעס, האסטו געדאווענט אין א שול וואס איינער וואס א מחלל שבת האט געוואוינט מיט א גוי'טע אלע יארן האט עס געבויעט? האסט נישט געדאווענט אין אזא שול? איר ווארט? דער גרויסער קלויז ווי זיי רופן דאס, דאס האט געבויעט איינער וואס ער איז געווען אנטלאפן פון ארץ ישראל, געווען א רוסישער, עולה געווען אויף ארץ ישראל און האט דארט געשטאכן א מענטש אויף. טויט, און ער איז אנטלאפן צוריק אויף אוקריינע, און מ'האט אים געזוכט, און יעדער האט אים געקענט, כ'מיין די וואס האבן געהאט מיט ר' מעכל האבן געוואוסט ווער דאס איז, און ער האט געהייסן רבי ראובן, ראובן, ר' ראובן האט מען אים גערופן, איך האב געוואוסט זיין היסטערי, כ'האב אלץ געזאגט ר' מעכל ס'איז נישט ריכטיג מ'זאל אים נוצן, זאגט ר' ראובן כ'האב נישט אן אנדערן וואס ס'קען רוסיש. פיין, האט ער נישט, מעג מען. זעהט אויס אז ווען ברוך מרדכי האט נישט געהאט זיין ווייב זי געווען א נידה האט ער געמעגט כאפן א בחור. קען זיין, אויב דאס איז די סיסטעם, דאס איז א ריזיגע סיסטעם. אבער אזוי אפשר לוינט זיך טאקע צו ווערן א ברסלב'ער חסיד. עניוועי, נאכדעם זאג איך פאר דעם ר' מעכל, זאלסט וויסן, ער האט מיר פארציילט אז ער שלאפט, ער האט דא א גוי'טע מיט וועם ער ער געט איר אפאר דאלער, ווייל ער מאכט דאך דא געלט אויפן בויען די שול, און ער שלאפט דא מיט א גוי'טע, ער איז א בחור נאך און שלאפט ער דא מיט א גוי'טע, און ער שיכור'ט זיך אן שבת, קיינמאל נישט געקומען דאווענען שבת, כ'האב אלץ געווארט אויף אים, קיינמאל נישט געקומען, האט זיך גוט אנגעשאסקעט און האט געפאפט מיט דער גויטע א גאנץ שבת. פרעג איך ר' מעכל זע שוין, מעג מען דאס טון? איז ער געגאנגען זאגט ער ער וועט רעדן צו אים, ער האט אים גערופן דעם ראובן, האט אים ראובן געזאגט ליסן, איך קען נישט אנדערש, איך קען נישט פארן אויף ארץ ישראל, קיין ווייב האב איך נישט, און איך בין א מענטש וואס איך עלטער מיך, און איך דארף האבן אביסל זנות אויך. האט מען אים געהאלטן? מען האט אים געהאלטן, ס'איז דא קלאר צוויי עדים כשרים וואס זעען מיך זאגן אז כ'האב עס געזאגט פאר ר' מעכל און האט אים געלאזט רופן, איינער הייסט נתן מיימון און דער אנדערע הייסט נחום סאלאטש, און זיי האבן אלע געזאגט דאס איז דעם רבינ'ס א זאך און שטער עס נישט, ס'איז דעם רבינ'ס א זאך, אין בעלז איז עס כבוד בית בעלז, דא איז עס דעם רבינ'ס א זאך. איז בקיצור, דאס איז וואס דא גייט פאר. סאו וויל איך דיך פרעגן, דו פילסט זייער פראוד צו דאווענען אין א קלויז וואס מ'האט געבויעט מיט א מענטש וואס ער האט מזנה געווען די גאנצע צייט און ער איז געווען דער גאנצע רעכטע האנט פון בויען? דאס האט ר' נתן געמיינט? דאס האט ר' נחמן געמיינט? הער אויף מיט די גארביטש! ס'הייבט אן ווידערן, דער רבי האט געזאגט צו דעם רבינ'ס א זאך, די אלע זאכן וויל איך נישט הערן. די אונטערשטע שורה איז א יונגערמאן זאגט מיר אז ביי די נײַן יאר זעט אויס ער האט געדארפט ברענגען דאס קינד ביי די זיבן ווייל ביי די נײַן גייט ער שוין נישט חתונה האבן מיט א ווייסן כאלאט ווייל ער גייט שוין זיין נעבעך א קראנקער אויף א לעבן. און איך וויל נאכאמאל מסביר זיין איך האב גארנישט קעגן ברסלב איך האב גארנישט קעגן בעלז איך האב גארנישט קעגן קיין שום חסידות איך האב אפילו גארנישט קעגן סאטמער אויך נישט נאר איין זאך אויב מען זעהט אז קינדער ווערן נפגע איז האט דער רבי געמעגט זאגן און יעדער האט געמעגט זאגן ס'איז בטל ומבוטל והפקר כעפרא דארעא מען טאר נישט דארט פארן ס'איז א מקום סכנה איז איין זאך און ס'איז פאר קינדער זיכער א מקום סכנה און אפילו פאר מענטשן איז עס אויכעט א מקום סכנה דארט איז די העדקווארטער פון די עקספארט פון די דראגס וואס גייט ארויס פאר ארץ ישראל אזוי זאגן די שין בית אזוי האב איך געהערט אויפן ארץ ישראל'דיגן רעדיא איז דא קול גלי צה"ל זאגן זיי דיר עס אפען דארט איז עס און ווייסט ווי מסוכן דאס איז זיי געבן א בחור נא נעם אהער דו האסט א קרעק פיל ער נעמט עס אריין ער ווערט היי ער ווערט משוגע צודרייט און נאכדעם האסטו אים נאכדעם גייט ער שוין ברענגען געלט פאר די נעקסטע פיל ס'איז א ארץ לא זרועה ס'א טוירד ווארלד קאנטרי גאנץ אוקריינע מ'שלאגט זיך נאך צו זיי געהערן פאר רוסלאנד צו נישט. און ס'איז נישט קיין פלאץ ווי מ'מעג דארט פארן, און אז ר' נתן האט געזאגט האט ער עס געזאגט בשעתו, לא תקים לך מצבה אשר שנא ה' אלוקיך אזוי, זאגט די גמרא און ס'איז רש"י, אהובה היתה בימי אבות, ועכשיו שנאה, ער האט געזאגט, האט ער געזאגט זאל ער כבודו במקומו מונח, ס'איז א מקום סכנה שאין כדוגמתו. יעצט איך וויל דיך פרעגן נאך א זאך, ביסט אזוי פארקאכט אין ברסלב, ביסט הונדערט פראצענט גערעכט, אבער איך וויל דיך עפעס פרעגן. ס'האט מיר געזאגט א בחור אז ס'איז דא א נייע שול פאר יונגעלייט, ס'איז לעבן ווי ס'איז געווען די סאניטעישאן אויף ראדלידזש סטריט, דארט איז דא אברכי ברסלב, זאגט ער דארט איז דא צוויי התבודדות שטיבלעך, איך בין קיינמאל נישט דארט געווען ממילא קען איך דיר נישט וויסן זאגן צו ס'איז אמת צו נישט, ס'איז דא צוויי התבודדות שטיבלעך, און אין די צוויי התבודדות שטיבלעך, אזוי דערציילט ער, איז ער האט געמאכט התבודדות, איינער האט מיר פארציילט, און ס'איז אריין געקומען, ער איז געווען א בחור, ס'איז אריין געקומען א יונגערמאן, זאגט ער, און האט אים אנגעהויבן צו פאטשקען, ס'איז דאך התבודדות, ס'איז שטיל, מ'טאר נישט הערן, ס'איז נאר די ליפן שאקלען זיך, זאגט ער, אין דעם התבודדות שטיבל, האט ער מיך אנגע'חומל'ט אזוי ווי עס דארף צו זיין, און ער איז ארויס, און ס'איז געווען טונקל, ס'איז געווען א מחיה. ער קען אפילו נישט דעם מענטש. סאו אבוויעסלי אויב ס'געשעהט ביי איינעם געשעהט עס ביי א צווייטן. אז ס'דא איין חזיר וואס איז גראופט און ס'איז אים געלונגען וועט עס טון א צווייטער. די התבודדות שטיבלעך דארפן זיין אפגעשניטן די טיר אויף העלפט. די אויבערשטע העלפט זאל מען קענען ארויסזעהן. אדער די אונטערשטע העלפט זאל מען קענען ארויסזעהן וואס דארט טוט זיך. אזא זאך צו מאכען א שול און זאגען אז דאס האט רבי נתן און רבי נחמן געמיינט איז אזוי, איך בין זיכער ער האט דאס נישט געמיינט, און ווען ס'איז שכיח אז זייק איז אנדערש, און אין שולחן ערוך שטייט אז לא נחשדו ישראל על משכב זכור, זאגען גראדע נושאי כלים אז היינט איז אנדערש, איז במילא דארף מען מבטל זיין די התבודדות שטיבלעך. איך מאך אויך התבודדות, איך האב עס זייער ליב, איך גיי אין די גאס אמאל פון לאמיר זאגן מיין הויז ווי איך וואוין גיי איך דארטן ביז וואלגרינס, ס'איז נישט דא קיין היימישע מענטשן, איך גיי אויף סאוט פֿינף, איך בין דאך זיך מתבודד מיטן אייבערשטן, אבער איך מוז דאך נישט זיין אין א טונקלען צימער צוגעמאכט ווען איינער קען דארט אריינקומען און פאטשקען, זאל איך זאגן אז דאס האט מען געמיינט און דאס דארף מען טון? נאו נאו, נישט דאס האט ר' נחמן ר' נתן געמיינט און מ'דארף עס אויפהערן. איך בין אליין אמאל געפארן, ביים פארן פון בני ברק אויף מירון בין איך דורך געפארן, נאך א צען מינוט איז געווען א וואלד און ס'איז געווען דארטן אסאך קינדער, כ'האב געזען ס'האבן זיך אפאר געדרייט אויפן ראוד, האב איך מיך אפגעשטעלט, כ'האב געוואלט זען וואס דאס איז, זאגט מען מיר דא ס'איז ברסלב'ער ישיבה, טראגן די בחורים און זיי מאכן התבודדות דארט אין דאס שטיקל וואלד מיט בלעטער. פרעג איך דעם בחור, און וואס איז מיט דיר? זאגט ער, אים האט מען פערצופאל איבערגעלאזט דארטן, האט ער נישט קיין וועג צוריקצופארן. יעצט איך האב אים געזאגט אזוי, איך נעם נישט קיין היטשעס, ווייל באלד עלול איך דיך טאטשן חלילה, אדער ווען נישט וועסטו זאגן כ'האב דיך געטאטשט, סאו איך גיי דיך נישט נעמען. נאר ס'איז א שעים אז די ישיבה זאל קודם קומען דא אין א וואלד מאכן, וואס איז געווען ביינאכט, קומען ביינאכט מאכן התבודדות. ווייסט וואס א בחור טוט מיטן צווייטן אין וואלד? ער כאפט אים אן ביי די ערווה, אזוי ווי הילל וויינבערגער דער חזיר רופט עס אן ביי די קדשו קדשים. ס'איז א דזשאוק די גאנצע זאך, פארדריי זיך נישט קיין קאפ, אונז זעמער נישט פון, אונז זעמער נישט פון היינט און אונז ווייס מען וואס טוט זיך, און איך האב יענע בחור דארט איבערגעלאזט, איך האב אים געזאגט איך נעם דיך נישט אריין, קודם האב איך נישט געוואוסט אז די גאנצע מעשה איז אמת, נאכדעם האב איך געוואויר געווארן ס'איז יא אמת, ווייל דער וואס ס'פירט די בני ברק, דער רויטער, איך געדענק נישט איך מיין ער הייסט בערנשטיין, האב איך אים שטארק מוסר געזאגט. קודם ווי האסט איבער געלאזט א בחור און נאכדעם בכלל וואס פאר מין התבודדות איז דאס דו ווייסט נישט אז מען פאטשקעט זיך איינער דעם צווייטען ס'האט מיר יעצט דערציילט איינער איך וויל עס נישט ארויף לייגען ווייל ער האט געטוישט זיין קול איך ווייס נישט וויפיל אמת ס'ליגט ער זאגט אז אין אין לאנדען איז דא א ישיבה איך וויל נישט זאגען דעם נאמען ווייל ווייסט איך אויב יענער איידענטיפייט זיך נישט מיט מיר קען זיין ער האט עפעס א פאליטיק זאגט ער אז ס'איז דא דארט א ישיבה. טעמע, און ס'איז דארט און דא, מ'שטייט אויף חצות ביינאכט און מ'גייט אין מקווה און מ'גייט נאכדעם לערנען, האט ער מיר פארציילט אז ער איז אמאל אויכעט אויפגעשטאנען חצות ביינאכט, ווייל ער איז שוין א אינגערמאן און ער האט געדארפט האבן א מקווה, ער גייט גראד נאך ליל טבילה גייט ער אין מקווה, קיצור האט ער געטראפן דארטן אז ס'איז געווען א מעשה פון די בחורים זיך. שנעל ווי מען זאגט געטובלט ארויס, עס איז געבליבן צוויי אין די שאוער, די שאוער דא זעקס שאוער זאגט ער, און ער זאגט אז דארט אין די זעקס שאוערס איז געווען חושך ואפילה און צוויי בחורים האבן דארט געפאטשקעט און ער איז אריין ווייל ער האט זיך דאך געוואלט אפזייפן ווייל ער איז דאך געקומען נאך א ליל טבילה האט ער זיך געטרייט אפצוזייפן און עס איז געווען נעבעך א ביטער אומגליק וואס ער האט דארטן געזען. און דאס איז א ישיבה? עס איז זייער שיין הייליג אויפצושטיין חצות און נאך גיין אין מקווה אבער וועיט א מינוט ס'ווערט דאך נאר דאס ארגער ביי די דעי ווערט דאך דאס ארגער. יעצט איך נעם נישט קיין אחריות אויף די מעשה ווייל יענער האט זיך נישט געוואלט איידענטיפיי ער האט געטשענדזשט אביסל זיין וואויס אבער ס'איז למיחש מיבעי מען דארף רעדן דערפון. יעצט כ'האב געוואלט רעדן נאך א זאך ס'איז געשטארבן דער לייבוש דער לייבוש טייטלבוים איז געשטארבן און ער איז געווען דער בעל מכשיר ביי די פלייש האט מען אריין גענומען לויב כ'האב שוין גערעדט וועגן דעם לויב אסאך כ'וויל יעצט פרעגן א שאלה לויב איז א דיין ביי ראבארן, ער איז אויף ראבארנס פעיראל, איז וויל איך פארשטיין וואסערע נאמנות האט ער, פרובירן זאל ער זאגן עפעס איז נישט כשר, יעצט כ'האב געוואלט געבן ראבארן א גוטע עצה, פאלג מיך, דו דארפסט נישט קיין בעל מכשיר, ס'איז בי עס. ס'איז אלעס איז במילא טרייפה, ס'איז מאסקאווע דאגס, ס'איז אלע אנדערע צרות וואס איז דא, ס'איז נאר איין זאך די צומת הגידין איז נאך אין ארדענונג באט אדער דען דעט איז אלעס אין דרערד, סאו איך האלט אז דו ברויכסט נישט קיין בעל מכשיר, דו ברויכסט נישט די אלע זאכן. דער דיין לויב קאסט דאך דיך אויך געלט. יא, קאסט ער דיך געלט. נו, אז ער קאסט דיך געלט, געב איך דיר אן עצה. ער קאסט דיך לאמיר זאגן פופציג ביז הונדערט טויזנט דאלער א יאר. נעם זיין סעלערי, זיינע וועידזשעס, און לייג עס אריין אינעם פלייש, און ממילא וועט יעדע פונט פלייש קענען זיין ביליגער מיט כאטש א דיים. כאטש נאך א איד קענען געבן פאר זיין קינד פלייש. איי, ס'איז טרייפה? דו קאמפיטסט דאך עניוועי נאר מיט טרייפעס. כשר'ס איז דאך בכלל נישט דא. איז במילא הער אויף מיט די בלאפעריי, ער האט א דיין. אז מ'האט אפגעשטעלט דעם טשעין האט נוח געשריגן פאר יענעם יור פייערט ווייל נאר איך מעג אפשטעלן דעם טשעין. נו, פארוואס זאל איך גלייבן לויב? אפשר האט מען אים אויך אנגעזאגט נאר ער מעג טון דאס און דאס. די גאנצע הכשר ביזנעס איז א דזשאוק. אז מען וויל ס'זאל זיין א כשר'ער הכשר דארפן די ארוינים נעמען א זאלוינישן חברה'מאן צו זיין דער בעל מכשיר, און די זאלוינים נעמען אן ארוינישן חברה'מאן, אויב נישט וועט נישט זיין גארנישט. אמעריקע האט זיך געבויעט ווייל ס'איז דא דעמאקרעטס און רעפאבליקענס, ס'איז דא צוויי מינים, אז ס'זאל זיין איין מין? הע הע, איז עס א דזשאוק? אין רוסלאנד איז דא איין מין, דא איין דיקטעיטאר, ער הרג'עט אויס וועמען ער, וועם ס'געפעלט אים נישט, ענד דעטס איט, דעטס נאו גוד.